איך האב היינט זעקס טראקס און איך בוי יעצט א זיבעטע. ווי דיסיידסטו אויף וועלכע דזשאב דו גייסט? ער האט יעצט מאנקי פאקס. יעדער וויל זונטאג, יעדער וויל די זעלבע זייגער.
דו געט בוקינגס לאנג דיסטענס עווער?
נישט סתם מענטשן ווילן זיך אויפרייסן,.
יעצט וועש אהיים.
ס'דא אכצן מענטשן וואס ארבעטן פאר מיך. די ערשטע מאל וואס אונז האבן עניוואן פון די מיוזיק ליין. כ'זאג דיר די אמת, ער האט נישט געוואלט כ'זאל זאגן זיין נאמען, אבער איך האב אים געזאגט אז איך גיי אים נישט פאלגן.
אין ריגארדס די קאמפעטישן.
הערשל פעקעטע אין מיין טעלעפאן איז געליסטעד הערשל הויזן פעקעטע.
לכבוד שבועות האמער אראפגעברענגט די מאסטער מיינד פון הכנסת ספר תורות, שלום פסח קארן. א גוט נאכטמאל. לאמיר אנהייבן, איך גיי צוריקבעקן, פאר שלום פסח קארן איז געווען שלום פסח קארן פון הכנסת ספר תורה טראקס. ווי האט זיך אנגעהויבן שלום פסח קארנ'ס קאריער? מיט וואס האסטו אנגעהויבן בכלל? וואו האסטו געארבעט? ווען איז דאס געווען א חלום פון דיר אלס בחור? לאמיר אנהייבן, גיי צוריק, קריך, קריך אריין פון אנפאנג. אקעי, אין מיינע צייטן האט, יענע צייטן, געדענקסט מסתם יענע צייטן וואס ס'איז נאכנישט געווען קיין היימישע וואן מען בענדס, דו רעדסט פון נאך דיין חתונה? ניין, וואס רעדט פאר די חתונה און נאך די חתונה? דו רעדסט פון פאר די חתונה, אקעי פיין.
מיין טאטע האט קיינמאל נישט אריינגעלאזט קיין קיבארד אינדערהיים, איך האב אלעמאל, איך האב אזוי ליב געהאט מוזיק, און מיין טאטע האט מורא געהאט, ווייסט יענע צייטן איז נישט געווען קיין היימישע מיוזישענס, איך פלעג זען בענדס, רוב פון די האבן נישט געווען קיין אידן, מען האט געליינט נאוטס, עכט נישט געווען קיין עכטע היימישע בענדס, ס'איז געווען דא, דארטן, אבער ס'איז געווען א נארמאלע זאך צו זען פשט אז מ'האט מורא געהאט אמאל איינער גייט אריין די מוזיק ליין און דו ווייסט די אלע מיני חברה. בקיצור, מיין טאטע האט נישט אריינגעלאזט קיין קיבארד באט איך האב געוואלט מוזיק. כ'האב געווארט, כ'האב געווארט ווען סעט שוין קומען די געלעגנהייט איך זאל קענען האבן א קיבארד. כ'פלעג גיין צו שכנים, דעם יענעם. למעשה נאך מיין חתונה, רצון ברעכט אייזן, כ'האב מיך געקויפט א קיבארד. כ'בין געזיצן פיר מאל א טאג ביי די קיבארד. געווען אין כולל, כ'בין אהיים געגאנגען ביי לאנטש נישט צו עסן, געשפילט און געשפילט נישט געסטאפט שפילן.
און וואס איז געווען די ניגון אויף וואס דו האסט געפרעקטיסט?
יעדע ניגון וואס קען נאר זיין.
האסט אנגעצינדן א טעיפ און האסט מיטגעשפילט א טעיפ אין יענע יארן? אין יענע צייטן איז געווען א טעיפ, אוודאי, ווי קומט אריין סידיס? איז געווען א טעיפ, און און מ'האט געשפילט מוזיק, כ'דארף איבערבעטן די שכנים אויב זאלן זיי אמאל הערן וואס מ'רעדט דא, איך איך בין געגאנגען, איך גיי זיין א מיוזישן. כ'האב סיי ליב געהאט מוזיק און ס'איז געווען א דימענד פאר מוזיק, כ'מיין ס'איז געווען שבע ברכות בר מצוות תנאים, כ'מיין נאכנישט פאר קיין חתונות.
וועלכע יארן רעדסטו?
תש"ן, נ"ו, קען זיין. כ'ווייס נישט, יעצט איז טווענטי טווענטי טו, זאג עס אין ענגליש. די ענגלישע דעיט קען איך נישט געדענקן. וועלכע יארן געדענקסטו? אקעי. לאמיר זאגן פינף און צוואנציג יאר צוריק. פינף און צוואנציג יאר צוריק, אקעי פיין.
לאמיר עס מאכן אזוי, בערך. בקיצור, די עולם האט הנאה געהאט פון מיין מוזיק, און ברוך השם פון דארטן האט אנגעפאנגען צו וואקסן חתונות, און איינע פון די זאכן פלעגט זיין, ס'איז נישט געווען עפעס געהעריג הכנסת ספר תורה טראק, סאו איינער וויל מאכן הכנסת ספר תורה, ווי הייבט ער אן? זאל ער רופן די קעיטערער ברענג מיך א טראק, זאל ער רופן די זינגער שטעל מיך צו א מיוזישן? האט זיך דארט אנגעפאנגען מענטשן פרעגן מיך פרעגן, דו ביסט דאך א מיוזישען, אפשר שטעלסטו מיר צוזאם, ברענג א טראק, א דזשענערעיטער, עפעס א חופה, א טלית, ממש אזוי. און כ'האב עס געטון. סאך עגמת נפש געווען. האסט נישט די רייט עקוויפמענט, האסט ספיקערס וואס איז געמאכט פאר אינדארס, נוצסט עס אוטדארס, דזשענערעיטערס וואס מאכט א העכערע נויז ווי די ספיקערס, סאיז. דאס הייסט פופציג פראצענט הערסט כ'וואלט געזאגט פינף און זיבעציג פראצענט דזשענערעיטער און אביסל הערסטו עפעס מוזיק פון די בעק. כ'רעד שוין נישט פון דעם ס'האט זיך אויסגעלאשן מ'האט עס געדארפט סטארטן אינמיטן דאס איז א נארמאלע זאך געווען. און סטארטן מיינט מען נישט אווארטן מען מיינט יענע יאר. אוודאי געצויגן און ווען דו ביסט נערוועז און פארשטייט זיך די די מחותן ווייסט נישט וואס מיינט א דזשענערעיטער ער ווייסט קארן האט אים געזאגט מען ברענגט מען גייט דיר ברענגען זאכן און זאכן ארבעטן נישט און ס'איז געווארן מ'לויפט עס אן, לאז מיך אפ, איך נעם נישט אן די דזשאב, דאס איז נישט פאר מיר. איין טאג האב איך געטראכט צו מיר, אפשר אפשר וואלט יא ווערד געווען אריינצוגיין די ליין, באט עס קאסט זייער סאך געלט, ספיקערס פאר אויף די גאס קאסט סאך מער ווי ווי אינעווייניג. קיצור, איז געווען אזוי, איך האב צוויי ברודערס, זיי מאכן פראפס, איינער איז אין עלעקטעריק, איינער איז, מיין ברודער בעריש קארל, כ'ווייס נישט אויב דו ווייסט, ער האט געמאכט אלע פלעיס די פראפס. און זיי קענען זייער גוט בויען. זיי זענען געווען אין ישיבה, זיי האבן אנגעפאנגען זייער קעריער אין די סקווערע ישיבה. און מיין ברודער למשל האט געמאכט איינמאל די מעשה פון איש חסד. ס'דארף זיך אויפשטעלן א בילדינג פון איין סעקונד אויפן צווייטן. קענסט מיר זאגן וויאזוי מ'מאכט דאס? ער האט געמאכט עפעס א צאמגעלייגטע זאך וואס איז געזיצן אויפן פלאר. וואס איז געגאנגען דרייסיג פיס הויעך, מיט א שטריק פון אויבן, און ווען מען האט געזאגט גאו, איינער איז געווען אין בוידעם אין די סקווערע בית מדרש, מען האט געגעבן א צי און דאס איז ארויפגעפארן, ס'זאל אויסזען ווי א געהעריגע בילדינג. משוגענע זאכן, איך קען אפילו נישט עקספלעינען וואס ער האט אלס געמאכט. בקיצור, די, ס'איז געווען נעבעך די מעשה פון די טעראר אטאקן ארץ ישראל כ"ב אב, אויב איך געדענק גוט. די באס פון די כותל נאמבער טו יעדער געדענקט די מעשה אסאך אידן געהארגעט געווארן נעבעך און סאיז אוועק דארטן א פרוי מיט א קינד איינער פון זיי און איר מאן איז א משגיח אין די סקווערע ישיבה בקיצור מגייט שרייבן א תורה שרייבן א תורה אקעי וואס טוט מען יעצט. מיין ברודער זאגט איך'ל מאכן עפעס פאקלען מיט ער גייט מאכן עפעס א גאנצע זאך, די אנדערע ברודער זאגט איך'ל מאכן דאס, בקיצור מ'האט געמאכט א מיטינג מ'איז געזיצן ביי א דיינינג רום טיש, און זיי האבן מיך גערופן אקעי דו עסט מאכן די מוזיק, מ'גייט נעמען עפעס א שטיקל טראק, דו עסט ארויף לייגן דארטן די ספיקערס, אונז גיימער בויען א חופה, און בקיצור יעדער האט גערעדט איידיעס. בקיצור איך האב געזאגט גראדע האב איך פאון קאלס דא דארטן הכנסת ספר תורה אז אפשר זאל איך אויסלייגן די געלט פאר די חופה און מ'עט זעהן אפשר איך בלייב ביי די חופה אפשר נישט בקיצור מ'האט געמאכט א הכנסת ספר תורה איך ווייס נישט כ'האב עס נישט עדווערטייזט אין קיין שום פלאץ איינמאל די טראק איז געווען פיניש האב איך אנגעפאנגען צו באקומען פאון קאלס פון אלע זייטן אפשר ביסטו אוועילעבל יענע טאג יענע טאג מ'האט געבויט א קרוין פארשטייט זיך א הערליכע קרוין. און פון דארטן איז אלעס היסטערי, ניינצן א האלב יאר צוריק בערך.
וואו? וועלכע? וויפיל יאר צוריק ביסטו אריינגעגאנגען אינעם צווייטן טראק? היינט? וויפיל טראקס האט עטס היינט?
איך האב היינט זעקס טראקס מ'בויט צו א זיבעטע.
וואו! ברוך השם. דו וואלסט גע'חלומ'ט אז קארענס האט זיבן טראקס? פארוואס דארף מען זיבן טראקס?
אה, צו ענטפערן דאס פארוואס מ'דארף זיבן טראקס איז. ברוך השם די עולם וויל מיין סערוויס זייער שטארק, מענטשן ווילן א פראפעשענל הכנסת ספר תורה פון מען מאכט עס איינמאל אין לעבן מען וויל עס מאכן די ריעל די רייט וועי, און זייער אסאך מאל איך ווער זייער שנעל פארנומען, יעצט יעצט איז אינמיטן די סיזען יעדער וויל זונטאג יעדער וויל די זעלבע זייגער, און איך פלעג טראכטן איך'ל אננעמען דרײַ וועל איך זיין אויף איין פלאץ זעקס אזייגער וועל איך זיין ערגעץ אנדערש, און איך ווער נערוועז, דער קאסטומער ווערט נערוועז, אפגעמאכט יו נאו וואט, איך שטעל א טראק פאר יעדע הכנסת ספר תורה, ווילאנג ס'פעלט זיך אויס רואיג, קיינער יאגט זיך נישט, שיק ארויס עקסטערע סטעף איבעראל, און ברוך השם יעדער איז קאווערט און.
יעצט לאמיר צוריק גיין פאר א סטעפ צוריק, וואס האבן מענטשן געטון פאר קארן'ס הכנסת ספר תורה טראק, ווי אזוי האט א הכנסת ספר תורה אויסגעזען, ס'איז בכלל נישט געווען קיין זאך, ס'איז פלעין געווען א. מ'האט גענומען, ס'איז געווען מענטשן וואס האבן גענומען א טאו טראק וואס מ'שלעפט קארס. ארויפגעזעצט אין יענע צייטן א פלעט בעד. א פלעט בעד. אין יענע צייטן איז געווען בענדס סאו ס'פלעגט זיין א נארמאלע זאך האסט געזען א בענד אויסגעשורה'ט די זייטיגע וועג. ס'איז זייער לאנג צוריק געווען אפילו איך געדענק עס נישט פונקטליך. איז בערך אזוי געווען. מ'האט אויפגעשטעלט און גענומען א דזשענערעיטער א טראק. ס'האט אויסגעזען ווי ס'האט אויסגעזען. מ'האט גענומען א טלית א שטיקל חופה. ס'האט אויסגעזען.

אז דו האסט געהאט אויפגעשטעלט פיל מיט טראקס מיינט דו האסט יעצט זיבן יא? דו בויסט יעצט דיין זיבעטע? יא. האסט אנגעהויבן גראד מיט אקעי איך דארף יעצט צוקויפן נאך זעקס טראקס און געגאנגען ווייטער?
אדער ניין ניין איך האב מיך געהאלטן איך האב מיך געהאלטן זייער שטארק צו איין טראק ווייל ס'איז א גאנצע עבודה צו מאכן א טראק איך קען נישט קיינעם קאפיען געמוזט מאכן אייגענע איידיעס וויאזוי די ספיקערס פארן ארויף. ער איז געווען אויף מיין טראק גענוג מאל געזעהן ווי קומט אן א טראק די כאפסט נישט ווי גייט דא ארויסקומען ספיקערס וואס גייט אויפאיינמאל ס'הייבט זיך אויף א קרוין פליעט ארויף דרײַצן פיס הויך ספיקערס פארן ארויף ס'פאנגט אן צו ארבעטן זאכן ס'איז געווען זייער סקערי. ווען די זעהסט דעם באקס ווען די זעהסט דעם טראק אויף די הייוועי איז עס א פיקאפ טראק שלעפט א צוגעמאכטע. יוהאל, אזוי ווי א יוהאל אור לייק דאס איז א קליינע בודקעלע א שעפט ענד ווען הי שאוס אפ מען נעמט אראפ דעם פלעסטיק און אלל אוו א סאדען הייבט אן ארויס צו וואקסן דערפון הערנער א קרוין אינמיטן מיט ספיקערס ס'פארט ארויף ס'איז זייער זייער אינטערסאנט. סאו די טראק דיין ערשטע טראק איז גראד געווארן געבויט אזוי ווי ס'איז אדער ס'איז געקומען מיט צייט וואס יעדע זאך האסטו אפגרעידעד? כ'האב קודם אנגעפאנגען א פלעינע טראק און מ'איז געקומען דארטן זעקס שעה פאר הכנות ספר תורה און געבויט אויפן פלאץ מיט דרילס מיט זעגס, עס איז געווען אזוי, עס איז נישט געווען קיין גרינגע זאך, און איך האב איך האב דעסיידעט איך וויל אריין לייגן, איך וויל עס זאל קענען ארבעטן שנעל, ווייל איך האב געדארפט קענען אנאיאגן אפאר הכנסת ספר תורה'ס, סאו ווען מען ענדיגט איין הכנסת ספר תורה אין נאו טיים פארט אראפ אלע ספיקערס די קרוין און מען קען גלייך פארן צו די נעקסטע, סאו סאו ס'האט מיר געקאסט אסאך מער געלט צו מאכן אויף אזא מין וועג, אבער אבער דאס איז געווען די הצלחה פון די זאך עס צו מאכן אויף אזא וועג. יא באט ווען דו האסט אנגעהויבן ווי לאנג האט עס גענומען ביז ס'איז געווארן ווי ס'איז געווארן? ס'מיינט יעצט אבוויעסלי ארבעט עס מיט א גוטע סיסטעם דו ביסט גוט ענד שוין כ'ווייס וויפיל יארן. האב איך געקויפט א גאראדזש און מ'ארבעט יעדן טאג דארטן כ'ווייס נישט צו מענטשן וועלן עס גלייבן פון צופרי ביז ביינאכט און מ'האלט אין איין מאכן בעסער זאכן זאכן וואס איז גוט געווען נעכטן איז שוין נישט גוט היינט לאמיר עס עקספלעינען אויף איין וועג א חתונה היינט צו טאג איר ווילט עס וויסן, א מאטי וואן בענד קען קען קומען מיט צוויי ספיקערס, מען פאנגט אן די חתונה היינט, א מיוזישן וואס וואקט נישט אריין מיט אכט ספיקערס איז אזוי ווי ער נישט אנגעקומען אפילו, לייטינג מיט זאכן מיט, ס'איז נישט נאר פאר איינער וואס וויל זיך אויפרייסן, ס'איז געווארן דאס איז די וועג וויאזוי מען גייט צו צו א חתונה, יעצט יעצט נאכדעם ווען איך זאג. מאכן בעסער, עס קומט ארויס בעסערע טעקנאלעדזשי, איך האב קאסטומערס זיי ווילן מען זאל קענען הערן גאסן ווייט, ס'איז נישט גענוג אז מען הערט דא, ס'זאל קומען, איז אזאלכע ספיקערס קאסטן משונה'דיגע געלט צו האבן אזאלכע ספיקערס, דזשענערעיטארס וואס מאכט נישט קיין נויז, ס'שמעקט נישט, ס'זאל זיין איינגענעם, עס קומט ארויס בעסערע איידיעס, ס'פאלט אונז איין, אוי יעצט גייט מען מאכן דאס, יעצט גייט מען מאכן יענץ, מען גייט איבערמאכן די קרוין, אזוי פיל זאכן קומען צו וואס די דימענד איז אזוי און און די קאסטומערס האבן הנאה פון דעם למעשה.
סאו וואס דו זאגסט איז אז אפילו דו האסט שוין אויסגעארבעט אלעס זאל זיין פערפעקט און זאל גיין פון איין הכנסת ספר תורה צום צווייטן אריינלייגן ארויסנעמען איז נאך אלץ דא יעדן טאג זאכן וואס דו טוסט און דו אפגרעידסט ס' זאל זיין בעסער און בעסער.
יא יא.
און דאס טוסטו מיט אלע טראקס אדער דו טוסט נאר פאר דיין דריי טראקס וואס דו נוצט געווענטליך אדער כ'ווייס וואס, נאכדעם די איבריגע צייט פון די סיזען למשל פאר שבועות, יעצט ווען ס'קומט אסאך העסטו נעמען פון די גאראזש עפעס נאך די פיר עקסטערע טראקס וואס דו האסט דארט. די ענטפער צו דעם איז אז אונז האבן געהאט אונזערע איינס צוויי טראקס און מ'האבן אלעמאל גענוצט, יעצט שטאט צו דאס אוועקפאקן אין די זייט און זאגן מ'גייט עס איבערמאכן, אונז האבן נישט די צייט ברוך השם ווייל ס'נעמט אפאר וואכן און מ'דארף שוין זונטאג ארויסשיקן די טראקס, האבן אונז גענומען נייע טראקס און מ'האט אנגעפאנגען צו ארבעטן יענע טראקס, מ'האט צוגעגרייט יענע טראקס און מ'האט געפיקסט די אלטע טראקס, מ'האט געארבעט, בעסער געזאגט מ'האט געמאכט גענוג טראקס אז איין טראק זאל קענען זיין אינדרויסן פון דינסט מ'זאל קענען עס געהעריג איבערמאכן, דאס איז די וועג וויאזוי אונז אפערעיטן יעצט, דאס איז אויך די ענטפער פארוואס אונז דארפן אסאך טראקס.
סאו ס'מאכט זיך אמאל אז ס'דא הכנסת ספר תורה, יעדער טאנצט און פלוצלינג ס'רעגענט. כ'האב שוין געהאט אלע מיני וועטערס פון שניי ביז רעגן. ווי זייט מען מיט די ספיקערס? איינע פון די זאכן, איינע פון די זאכן איז די טייערע ספיקערס איז געמאכט ס'זאל קענען נעמען רעגן. די חופה איז געמאכט ס'זאל נישט אריין רעגענען. סאו די אלע, דאס דאס איז פון די זאכן וואס מען ארבעט אויס וואס מענטשן ווייסען נישט וואס ליגט אונטער דעם אז דער איד זאל קענען אנגיין מיט זיין הכנסת ספר תורה, ער גרייט זיך צוויי יאר פאר דעם. ווען ער קוקט ארויס און ער זעט רבונו של עולם ס'רעגנט וואס טוט מען? און איך בין די ערשטע וואס בארואיגט אים, דאונט ווארי די מוזיק קען ווייטער שפילן, די חופה וועט זיין גוט, און איך האב שוין אפילו היינט צו טאג אז מען קען די בעל שמחה קען ארויף קומען אויפן טראק, כ'האב א סטעידזש, ער קען מיט די ספר תורה מיט בענקלעך קען ער ארויף קומען, די מוזיק שפילט ווייטער, און ס'האט נאך א מעלה איך האב סקרינס היינט וואס אויב דו ווילסט פרעגן וועגן דעם וואס מען קען זעהן ווי די בעל שמחה זיצט אינעווייניג סיי אין די הויז בשעת ער שרייבט זעהט די עולם אויף די גאס און סיי ווען ער איז אין די טראק קענען זיינע געסט פון ביידע זייטן זעהן ווי ער טאנצט מיט די תורה אונטער די חופה און אויב ס'רעגנט איז ער אינעווייניג זעהט מען אים ווייטער. זיין משפחה וואס קען נישט קומען קען מיטהאלטן פון פון א הוק אפ זעהן וואס גייט פאר.
דיין סייז פונעם טראק איז א ספעסיפיק סייז דאס איז ביי לאו די סייז אדער ס'איז פראפארשענד אז זאלסט קענען איזיער פארקן אדער דאס ווייל ס'וואלט געווען סאך גרינגער וואלסט געהאט מער פלאץ אויפן טראק צו ס'איז פאר זינגערס צו ס'איז פאר מיוזישענס צו ס'איז פאר די פעמילי אליינס אזוי ווי דו האסט געזאגט דו ווילסט ארויפזעצן מענטשן.
די טראק האט אזא געזעץ א טראק קען נישט זיין ברייטער ווי אכט אהאלב פיס, נישטא אזא דו גייסט נישט זען א טראק ארומפארן פון די גרעסטע ביז די קלענסטע, אכט אהאלב פיס דאס איז עס, סא אונז האמיר אונז אונז מאכמיר איידיעס וויאזוי צו קענען מאכן לענגער אזוי ווי ווען מען סעט אויף כ'האב א סטעידזש וואס קומט ארויסצופארן. כ'האב אלע מינע איידיעס וויאזוי עס צו מאכן אויפן פלאץ גרעסער די מערסטע וואס מען קען, כ'האב סטעידזשעס אז די העכערע זינגערס די די קינדער שטייען העכער, אלע מינע וועגן עס צו מאכן אויף די וועג.
וואס איז די די לענגט פון די טראק? אונז האבן אונז אויך אפאר סייז, אונז האבן א טראק וואס איז פֿינף און צוואַנציק פיס, אונז האבן א דרײַסיק פיסיגע און אונז האבן א זעכצן פיסיגע. יעצט ווען ס'קומט א גאנצע קווייער פון זינגערס איך פרעג אלעמאל די קאסטומער וואס וואסערע הכנסת ספר תורה וואס גייט דא זיין? וויפיל מענטשן גייען זיין? איז עס א ישיבה? איז עס לעילוי נשמת איינער וואס גייט האבן אסאך געסט? איך פרעג אלע דיטעילס אויס און לויט דעם ווייס איך וועלכע טראק צו רעקאמענדן. אז גייסט האבן זינגערס ווילסטו האבן א שיינע גרויסע סטעידזש. אז דו גייסט האבן פרי רעקארדעד מוזיק דארפסטו נישט האבן און נישטא קיין ניד אויף די גאר גרעסערע טראק. סאו דו האסט א אפשען פון פרי רעקארדעד מוזיק אדער האסטו א אפשען פון לייוו מוזיק עז פאר עז א וואן מען בענד?
יא.
האסט שוין געהאט אויף דיין טראקס האסטו שוין געהאט א פול בענד?
אסאך מאל. ווערי נייס. און ווי אזוי קענסטו בשעת מעשה וואס דו דו רוקסט ארום די טראק בשעת די הכנסת ספר תורה, ווי אזוי ביסטו אנגעגרייט צו זיין אין בית מדרש רעדי צו שפילן די רגע וואס מען קומט אריין אין בית מדרש? יעצט אזוי. דו דארפסט דאך אריבערפירן דיין עקוויפמענט פון די טראק צו די בית מדרש, ניין?
סאו די ענטפער צו דעם איז אז ווען איינער רופט מיך פאר א הכנסת ספר תורה, ער גיבט מיר אריין די ליסט, איך דארף האבן מוזיק אויפן טראק און אין בית מדרש ביי די סעודה, איך זעה אלץ לויט די מצב וויאזוי זיך אויסצושטעלן, ס'הייסט אמאל וועל איך גיין און איך כ'קען נעמען א מיוזישען טו מיר א טובה דו ווארט מיר אפ אין בית מדרש צו שפילן, דו זאלסט זיין ביי די סעודה גרייט, און אזוי שטעל איך מיך אויס מיין טאג, נאכדעם האב איך אסאך מאל וואס מען וויל איך זאל זיין די מיוזישען, אדער אדער אדער די קאסטומער הייסט מיך הייערן א מיוזישען אדער ברענגט ער אליינס א מיוזישען, גייט דער מיוזישאן פארדעם אין בית מדרש, ער גרייט זיך אלעס צו, און נאכדעם קומט ער מיט זיין קיבארד אויפן טראק, צען מינוט פאר די ספר תורה גייט אריין צינד איך אן א פרי רעקארדעד מוזיק און ער גייט אריין מיט זיין קיבארד אין בית מדרש אפצוווארטן די עולם. סאו דו האסט סיי אויפן טראק סאונד סיי אין בית מדרש, און אסאך מאל קענסטו האבן אפילו אין די האל צוגעגרייט סאונד רעדי, יא, וואו.
און אסאך מאל אין די הויז אויך.
יא.
און ווי אזוי טוסטו דאס? איך מיין דו האסט דו האסט זעקס זיבן הכנות ספר תורות אין איין זונטאג, ווי אזוי טוסטו אלעס צוזאמען, מאך זיכער אז אלעס ארבעט און אפערעיט. סא איך האב א סטעף ווען ס'קומט צו גרויסע הכנות ספר תורות בין איך אויסגעשטעלט, כ'האב מסתם אַכצן מענטשן וואס ארבעטן פאר מיך. כ'האב א מיוזישען וואס זיין דזשאב איז ער דארף יעצט גיין זיין דער וואס מעטשט די זינגער יענע זינגער די איז לויט די טאג יעדן ס'איז נישטא קיין צוויי הכנסת ספר תורה'ס איז די זעלבע וועג יעדע מאל לויט די מצב וואס מען וויל אזוי שטעל איך מיך אויס ס'דא למשל פלעצער וואס איך ווייס דער מיוזישען וועט זיין זייער גוט א ספרדישע פאר'ן עולם א ליטווישע און לויט דעם שטעל איך צו די זאך כ'גיי צו א געוויסע חסידות כ'וועל וויסן זיי וואלטן געוואלט אזא מין מיוזישען וועל איך דארט אהין שטעלן יענע מיוזישען.

היינט צו טאג למשל א טראק קאסט אסאך מער ווי אמאל פאר אפאר ריזענס ווייל קודם די ספיקערס, צו האבן די ספיקערס וואס איך האב היינט איז פיר מאל די פרייז, סיי סיי די פרייזן זענען ארויף און אלעס און סיי איך זעה דאך שוין נאך אזויפיל יאר וואס די עולם דארף, איך קום אין וויליאמסבורג בארא פארק הכנסת ספר תורה איך ווייס אז חוץ דעם וואס איך דארף קאווערן די גאס זאל מען הערן גאסן ווייט. סאו דארף איך האבן מער און בעסערע עקוויפמענט, למשל פאר די רואיגקייט פון די קאסטומער, איך קום מיט צוויי דזשענערעיטערס צו א הכנסת ספר תורה, פארוואס? אין קעיס איינס מאכט א פראבלעם, קאסטומערס ווייסן דאס נישט וואס ליגט ביהיינד, אלץ פאר זייער רואיגקייט, כ'קען האבן ספיקערס וואס איז געמאכט אויב ס'רעגנט, דאס הייסט אפילו נאר אויב ס'רעגנט, אפילו פאר די אויב, איך האב שוין ספיקערס וואס איז געמאכט אין די רעגן.
סאו די ספיקערס קענען זענען סיי וואטערפרוף, זענען סיי מ'הערט זיי זייער הויך פאר גאסן ווייט, און דו זאגסט, פריער האסטו געמענשענט אז די חופה איז וואטערפרוף, וואס הייסט ס'וואטערפרוף?
ס'איז א ספעשל מאטעריאל וואס לאזט נישט דורך קיין וואסער.

אה, אקעי. אין די בימה. אבער ס'איז אייביג געווען דער איינער פעטער וואס האט געהויבן העכער דעם טלית אדער דורך די קארנער. יא, ס'איז אייביג געווען אנאיווען די טלית. יא. סאו, דו שטעלסט אויף יעדע מאל די חופה עקסטרא? ס'איז א מין וועג געבויעט אז ס'זאל זיין? ס'איז געבויעט אויף א מין וועג אז ס'האט נישט קיין איין טול, נישט קיין האמער, נישט קיין זעג, נישט קיין סקרוס, גארנישט.
ס'איז א פאזל. א פאזל.
און דו שטעלסט עס צאם יעדע מאל דו לייגסט עס צאם עס פיט אריין די טראק ס'איז פלעין שטאנגן יא יא.
און כ'האב באמערקט אויך אז ס'האט לייטס היינט. ווי פלאגסטו אריין די לייטס זאל קענען פארן בשעת'ן? געמאכט ספעשל לייטס וואס ארבעט מיט בעטערי וואס קען ארבעטן גענוג גענוג שטארק שעות אין די חופה. אין די חופה. אויך א מסכתא פאר זיך ביז כ'האב שוין באקומען די לייטס וואס איך וויל. יא.
אקעי סאו ס'דא אמאל וואס אקעי וויל טאלק ענגליש נאו איים גאנא סטארט יא?
לכבוד שבועות מעגסטו רעדן אידיש.
קענסט רעדן ענגליש איך וועל ענטפערן אויף אידיש אויב איך פארשטיי וואס דו פרעגסט. פערפעקט. דו יו געט בוקינגס לאנג דיסטענס עווער? למשל פלארידע? אונזער טראק איז שוין געווען אפאר מאל אין פלארידע. אין יוסטאן טעקסאס, דאלאס טעקסאס טו בי עקזעקט, מישיגן, וואשינגטאן די סי, באלטימאר, באלטימאר בין איך געווען מיט דיר, יא, איך קען נישט געדענקן אלע. איך בין געווען מיט דיר סיי אין באלטימאר און סיי אין טאראנטא. אין טאראנטא אין קענעדע, כ'מיין מאנטריאל, איים סארי.

איך געב זיי געלט פאר האטעלס מיט עסן מיט כ'דינג זיי אפילו א קאר זאלן זיין באקוועם, כ'מאך עס אויף א וועג זאלן זיי ענדזשויען צו וועלן גיין, און ס'איז א, ווען ס'נעמט פֿינף און צוואַנציק שעה די וועג, פארן זיי נישט ארויס פֿינף און צוואַנציק שעה פארדעם, איך פאר מיין רואיגקייט וויל איך זאלן שוין זיין אויף די ראוד צוויי טעג פריער. סאו דאס איז די וועג וויאזוי איך מאך עס ווען איך גיי אהין דארט. און דו האסט ערגעץ אנדערש חוץ פון ניו יארק אדער ניו דזשערסי וואטעווער דו ביסט לאוקעיטעד האסטו טראקס למשל אין פלארידע אויב ס'דא אסאך דאס האסטו דארט דעדיקעיטעד אזא טראק?
כ'האב שוין געטראכט פון דעם אבער ס'איז דאך נאך אלץ נישט דא גענוג הכנסת ספר תורה'ס צו לאזן דארט א טראק. סאו יעדע הכנסת ספר תורה וואס איז עניוועיר אין די סטעיטס טרעוולסטו אראפ?
כ'האב איינמאל געהאט, כ'האב געהאט אין מאנטריאל דריי הכנסת ספר תורה'ס,

יא. כ'האב געוויסט אין וואס איך גיי אריין און איך האב עס. נאו איי מין אווערסיס יו עווער העוו אווערסיס? ניין. גארנישט. כ'בין געווען אין קערעסטיר, וואס איז אן אינטערעסאנטע זאך, נישט מיט מיין טראק. איינער האט מיך אראפגערופן, כ'וויל מאכן א הכנסת ספר תורה דארט, זאלסט ראנען די גאנצע שאו. א פערד, א וואגן, א טרעין, די גאנצע עולם גייט נישט קיין האלב ביים טאנצן. כ'האב געדינגען אזא טרעין וואס מ'האט חול המועד, כ'האב פיקטשערס דערפון, גאנצע עולם איז געזיצן אין די טרעין, פארשטייט זיך אין די פראנט די מענער און אין בעק די פרויען, און און און די פערד, צוויי פערדן, כ'האב כ'האב אנגעטון קרוינען פאר די פערדן, כ'האב פיקטשערס דערפון. האסט געמאכט ספעשל פאר דעם אדער דו האסט פארשאפט? ניין איך האב קרוינען, איך האב געוויסט וואס איך דארף אלץ מיטברענגען, כ'האב געברענגט די די סחורה פון די חופה מיט סיינס וואטעווער, בקיצור, פארשטייט זיך דארטן די ספיקער האט איינער געברענגט דארטן די חסרון איז געווען איינמאל די מוזיק האט אנגעפאנגען שפילן די פערד האבן אנגעפאנגען צו לויפן כ'מיין זיי לויפן נאך יעצט.
ס'איז אייביג ווען די מוזיק איז הויעך טאנצט א פערד.
יא. ניין ווען דו לייגסט ארויף אויף מיין רוקן. איין פערד האט אייביג א פראבלעם מיט די הויעכע מוזיק. ווען דו לייגסט ארויף אויף מיין רוקן א ווען דו לייגסט ארויף אויף מיין רוקן א דזשענערעיטער לויף איך אויך. אקעי. אקעי און ס'שמעקט מיט אלעס איך האב געמיינט. מאיר אדלער האט געשפילט דארטן, און איך האב קעיר גענומען פון די גאנצע זאך, ס'איז געווען א זיסע הכנסת ספר תורה, כ'וועל נישט פארגעסן. וועלכע זאכן שטעלסטו צו מיט די הכנסת ספר תורה? כ'מיין, וועלכע סערוויסעס, למשל פאקלען, יא, דאס ווייס איך, שטעלסט אייביג צו, אינדרויסן, די קינדער גייען מיט די פאקלען, וועלכע נאך זאכן איז דא ארום די גאנצע זאך וואס דו קענסט צושטעלן?
אקעי, ס'איז דא. לאמיר גיין אזוי וויאזוי איך זאג פאר קאסטמערס וואס פרעגן, כ'קען צושטעלן א טראק, מוזיק אויף די טראק, ספיקערס, א חופה אויף רעדער, פאקלען, פעקלעך, קרוינען, פענדלעך, בלונען, בלונס נישט היינט דא בלונס.
וועלכע מיני בלונס? פארשטייט זיך אין די פייוו טאונס און דא און דארטן, כ'האב ספעשל געמאכט אז די שעיפ פון א ספר תורה. וואס? עס זעט אויס ווי א ספר תורה און איז א בלון? א ספר תורה א בלון, יא. און ס'איז היליום אדער ס'איז רעגולער?
ביידע.
Wow.
אויך א פלעג. כ'האב אלע מינע קאסטומערס, איך בין צוגעשטעלט פאר. פאקלען איז פייער אדער לעקטער?
פאקלען האב איך דריי מינע, איינס וואס איך האב אליינס געלאזט מאכן די פאקלען, כ'האב געדארפט באשטעלן בערך הונדערט טויזענט וואטעווער, צו קענען אראפברענגען די פרייז זאל מיר נישט קאסטן אזויפיל, ווייל מיין קאפ לויפט אלעמאל, ס'דא מענטשן וואס זענען נערוועז, די קינדער מיט די פאקלען, סאו איך האב, איך בין צוגעשטעלט פאר יעדעם איינעם. כ'האב מלמדים וואס נעמען קער פון די קינדער, אויב ס'פעלט אויס, דער קאסטומער זאגט מיך ווי ווייט ער וויל גיין מיט זיין הכנסת ספר תורה, ס'דא א קאסטומער וועט מיר זאגן איך וויל זיכער מאכן אלע קינדער וואס קומען צו מיין הכנסת ספר תורה יעדער מוז אהיים גיין מיט א פעקל אדער פאקלען, ס'דא נאר פאר די גרעסערע קינדער, איינער וויל סיינס מיט לייטס איך בין שוין דארטן א וואך פריער, מען הענגט אויף, מען שטייט מיט טשערי פיקערס און מיט ווי ווייט יענער גייט גיי איך מיט.
סאו גיי צוריק צו די דריי מינע פאקלען, וועלכע דריי מינע פאקלען?
דריי מינע הייסט אזוי, ס'דא אזעלכע לייט אפ סטיקס, ס'הייסט בלינקעדיגע לייטס, פאר די קלענערע קינדער, נאכדעם איז דא די געהעריגע פאקלען, און נאכדעם איז דא איך רוף עס סעיפטי טארטשעס וואס ארבעט מיט בעטעריס.
יענץ האבן אונז אליינס געמאכט. אזוי ווי אויפן טראק. די טראק ווערט איינגעפלאגט. אה, ס'איז א פעיקע פייער. זייער לאנג געארבעט אויף דעם. וואו. כ'האב נישט געהאט, כ'האב עס נישט געקענט, כ'האב עס געזוכט אין די גאנצע וועלט, כ'האב עס נישט געוואלט אליינס דארפן מאכן, אבער איך האב, ברוך השם, ווען איך, ווען איך וויל עפעס, ס'גייט געשען. מעטער פון צייט. באט ס'געשענט. מיינע, מיינע ארבעטערס פלעגן לאכן, איך האב געזאגט איך גיי איין טאג האבן סקרינס אויף מיין טראק. יא יא, דו גייסט האבן סקרינס, יא.
איין טאג איך האב סקרינס. האסט שוין געהאט אמאל אזא זאך האסט געמאכט א ראונג עדרעס? כ'האב איינמאל געמאכט.
איין מינוט לאמיך ענדיגן מיין קוועסטשן.
אה אקעי.
און ס'איז פונקט געווען א תנאים אדער א א ווארט אין יענעמס הויז סאו דו האסט געזעהן ס'טוט זיך דארטן דער עולם קומט דער עולם גייט און דו האסט אויפגעסעט דיין טראק און אינמיטן
גארנישט? אזא מזל האב איך נאך נישט געהאט, כ'האב געהאט אין די פייוו טאון צוויי עדרעסעס, כ'ווינטש מיך דאס.
גייסט נאך האבן.
אקעי, ווען איך קום ווען איך קום צו א הכנסת ספר תורה, איך בין יעצט געווען אין, איך בין געווען אין באלטימאר און אין סילווער ספרינג די זונטאג, צוויי עדרעסעס, איך קום אן צו א הויז און איך זעה ס'שטימט נישט די נאמבער. כ'האב מיך ארום געדרייט דארטן א גאנצע צייט, ביז איך האב אנגעפאנגען, כ'האב געזוכט א מזוזה, איך איך איך קוק גלייך צו ס'דא א אינוויטעישן אויף די טיר, איך בין נישט איך בין נישט אזוי תמימות'דיג, מ'קען גלייך זעהן צו דא גייט זיין הכנסת ספר תורה.
אקעי, א פלאפ האסטו שוין אבער זיכער געהאט.
א ביזנעס וואס האט נישט קיין פלאפ מיינט.
ענדיג די מעשה, ענדיג די מעשה, נו, און וואס איז געווען אין באלטימאר? ס'הייסט ביז ער האט געטראפן דעם אדרעס.
אה. כ'האב גערופן די קאסטומער ביז כ'האב אים געכאפט און ברוך השם האט עס נאך גענוג, כ'פאר ארויס גענוגענד צייט אז אפילו חס ושלום פארשטייסט האב איך נאך צייט צו פארן ווי מ'דארף. יעצט פאר מ'גייט ווייטער איז דא צוויי זאכן, נאמבער וואן איז אז אונז האבן א נייע זאך וואס הייסט סופארט קאמענטס, פאר מענטשן וואס ווילן דאנעיטן פאר די פאדקעסט צו סופארטן די קאוז קענען זיי אריינלייגן אין די קאמענטס איז דא אזאך וואס הייסט סופארט קאמענטס און מען קען דארט געבן געלט פאר די פאדקעסט נאמבער טו איז אז די ספאנסער פון די פאדקעסט איז לאמיר זעהן צו זיי געדענקן ווער איז די איינער וואס האט צוטוהן מיט הייזער?
הייזער?
יא.

צו באקומען א גוטע דיעל, סיי פאר מענטשן וואס ווילן פארקויפן צו קענען ארויסבאקומען די מערסטע ווען זיי פארקויפן עס, און אויכעט פאר מענטשן וואס.
פירסט טיים בייערס, הי איז א ספעשעליסט אן פירסט טיים בייערס. ווען דו גייסט צו א עידזשענט קען עס אסאך מאל דורכפאלן די קאנטרעקט ווייל זיי זענען נישט עקספיריענסד, חיים איז עקספיריענסד און ער קען זיכער מאכן אז די קאנטרעקט פאלט נישט דורך.
וויל גייד יו טרו די האול פראסעס סמוד.
געוואלדיג. ס'איז זייער סימפל. טינקינג אוו הייזער, חיים האט הייזער. חיים האט הייזער. חיים האט הייזער. לחיים. ביי די וועי, האסט גערעדט פון לעיקוואוד. איך האב א פרענד אין לעיקוואוד וואס ער טוט עפעס אנדערש. איך האב גענוצט זיין סערוויסעס דעם שבת. איך האב געדארפט האבן א דירה פאר די וואך שבת. און כ'האב געקאלט מיין חבר און די קאמפאני הייסט לעיקוואד האוסט סאו א שאט אוט טו לעיקוואד האוסט איי העוו טו סעי די סערוויס איז געווען אמת. און יעצט האבן זיי ריברענדעד צו לאקזשערי קאושער ווילאס סאו סיי לעיקוואד האוסט דאט קאם און סיי פלארידע קאושער ווילאס אויף איין סייט אויף לאקזשערי קאושער ווילאס.
וואו

כ'טריי צו טראכטן, איך קען עכט נישט. כ'קען דיך געבן א עקזעמפל וואס ער וויל הערן, ער וויל הערן אז די טראק האט אנגעהויבן פארן און דו ביסט אראפגעפאלן און. ניין! איך וויל הערן ס'האט זיך אויסגעלאשן די דזשענערעיטער און מ'האט נישט געקענט עס יו קאדנט געט דאס סטארטעד און די בעל שמחה שטאט ס'זאל עס פארשטיין.
פאר א זינגער איז דאס א פלאפ. כ'וועל דערציילן א מעשה כ'האב געהאט יעצט יעצט אין קאוויד צייט. איך האב גע איינמאל געוואלט האבן א הכנסת ספר תורה אין. נו, נייאגרא פאלס קען זיין די צווייטע זייט, און ס'איז שווער צו טרעפן דרייווערס ווייל מ'מוז זיין וועקסינעיטעד מיט זאכן.
קעפינעיטעד און וועקסינעיטעד.
איך ווייס נישט, פיינעלי איינער זאגט מיר יא איך בין וועקסינעיטעד ער איז קלאר מיט זיך און ער האט די אינפארמעישן ער האט אהער ער האט אהין, פיין נאו פראבלעם, כ'האב געטשעקט נאכאמאל מיט די עסקן און ער זאגט מיר דארטן אין מאנטריאל. ער קען די גרעניצן פון דאס און ער זאגט מיר מאך זיכער יא ער איז ער געפארן און ער איז אנגעקומען געקומען צו די גרעניץ מ'האט אים מסביר געווען אנטשולדיגט דארפסט האבן צוויי דאזעס ס'דארף אריבער גיין צוויי וואכן פון די ערשטע ביז די צווייטע האסט געמאכט איינס דו האלסט נאך נישט ביי די צווייטע דריי דיך אויס איך שטיי אין מאנראו דעמאלטס איך האב אין קרית יואל איך האב געהאלטן מיטן אויפהענגען א סיין פאר הכנסת ספר תורה איך האב געמיינט ס'איז געווען פרייטאג. ערשטע קוועשן איז וואו גייט דער איד זיין אויף שבת? ער גייט זיצן ביי די גרעניץ? צווייטנס איז דא א הכנסת ספר תורה וואס דארף זיין זונטאג, איך פאר די רואיגקייט האב איך אים ארויסגעשיקט דווקא פרייטאג אז אין קעיס, איך האב נישט געהאט קיין צייט ער זאל פארן מוצאי שבת, סאו מיר איז ווערד געווען צו באצאלן א שבת גוי אהין, און וואס טוט מען יעצט? איך האב גערופן דעם איך האב גערופן יענעם, סוף איז געווען דא איז געווען א חבדסקער שליח וואטעווער. ער איז געקומען ארויסצופארן צו די גרעניץ, ער האט איבערגענומען דעם טראק, כ'האב מיך דערמאנט פון די מעשה פון רב דן מיט די בעל אקדמות, זיי זענען געבליבן דער זייט סמבטיון, איך ווייס נישט וואס, איך האב אים שנעל פלאצירט אין באפעלא ער זאל זיין אויף שבת האבן צו עסן, זיי האבן גענומען דעם טראק, ער האט אפגעווארט, ער האט אפגעווארט ביז נאך זונטאג די הכנסת ספר תורה, מען האט אים צוריק געברענגט די טראק, סאו נאכאמאל, ברוך השם מיין ערשטע זאך איז געווען די. סאו ער האט געהאט א סטעישן לעבן די גרעניץ הייסט?

און פרעג נישט קיין קשיות, די מציאות איז געווען, ער איז געקומען, מען האט עס ערלעדיגט, און ער געמאכט א, איך האב באשטעלט די מיוזישען וואס האט געדארפט שפילן דארטן, האב איך אים באצאלט מער געלט ער זאל העלפן אויפסעטן די טראק. אה, ביקאוז הי דאזענט נאו האו טו. און איך בין געווען מיט אים אויפן פאון א גאנצע צייט, יעצט טו דאס טו יענץ, ווייל די קאסטומער מוז מאכן הכנסת ספר תורה.
אקעי סאו דאס איז דאס איז א פלאפ וואס האט געהאט א גוטע ענדינג, איך וויל איינס וואס האט געהאט א בעד ענדינג. ווען איך האב אנגעפאנגען מיין ביזנעס איז דעפענעטלי געווען דאס, איך געדענק איך געדענק א קאסטומער איך האב אים צוגעשטעלט אלס מיוזישען, איך האב נאכנישט געהאט דעם ליין, און און איך האב אים באשטעלט די דזשענערעיטער, און איך געדענק ער האט געשריגן נאכדעם די דזשענערעיטער שמענערעיטער עס האט נישט געארבעט, און איך זאג פאר זיין זון שעפעלע איך וואלט איך ווען איך קום צו שפילן ביי א חתונה האל, איך דארף נישט וויסן וואו די עלעקטעריק באקס איז, איך קום אן, איך בין די מסדר קידושין, איך קום אן אינמיטן, איך דארף נישט וויסן ווי מען קאנעקט לעקטעריק, איך קום אן, איך פלאג מיך איין און געגאנגען ווייטער. געטון א טובה פאר דיין טאטע, ער זאל נישט דער בעל שמחה זאל זיך נישט שלעפן מיט איין האנט א ספר תורה און איין האנט א דזשענערעיטער, האב איך אראפגענומען זיין פרעשור, דו פארשטייסט וואס איך האב יעצט געזאגט? ס'איז א געוואלדיגע פיקטשער? איך האלט דא א ספר תורה און דא א דזשענערעיטער. וואס איז דאס? נא דאס איז פאר די טראק. פאר די לייטס. יא סא איך האב ליעב אז דו האסט אריינגעברענגט די מעשה מיט אקדמות אזוי ווערט עס באמת א שביעות עפיסאוד. אה! טאקע? ביסט נאכנישט אויפגעקומען מיט א איידיע וויאזוי צו מאכן א הכנסת ספר תורה אין שבת אדער אין יום טוב? כ'געהאט א מעשה איינער אין וויליאמסבורג האט מיך געבעטן פאר גרויס געלט איך זאל האבן געפארקט די טראק שביעות און די קרוין זאל זיך דרייען איך זאל נישט דארט זיין. כ'האב אים געזאגט, דאס איז די לעצטע זאך וואס פעלט מיר אויס, אז אידן זאלן זאגן איך אפערעיט אין יום טוב. דער עולם וועט דאך נישט וויסן אז איך זיץ אינדערהיים און עס טשיז קעיק, און די טראק ליגט אין וויליאמסבורג. מ'וועט זאגן דער קארן איז געקומען, ער האט געברענגט זיינע גוים, איך ווייס נישט וואס. ס'איז מיר נישט ווערד געווען, טו מיר א טובה. קודם פאר די רואיגקייט, וואטעווער, קינדער זאלן נישט טאטשן די דראג. יעצט צו א נישט אזא גוטע, יא, יעצט צו א נישט אזא גוטע טאפיק וואס איך וויל אריינגיין דערין, ביקאוז קודם כל איז דא זייער אסאך מענטשן וואס ווילן דיך זאגן שכח פאר וואס דו האסט געטון אין יענע צייט, און איך רעד יעצט וועגן קאוויד, אינמיטן קאוויד, די עולם איז געזעצן אינדערהיים, זייער אסאך מענטשן זענען אוועק, ס'איז געווען זייער שווערע צייטן פאר זייער אסאך מענטשן, דו ביסט געגאנגען, איך מיין ס'איז געווען חול המועד, אדער אפילו סתם אזוי, ארויסגענומען דיינע טראקס און ארומגעפארן איבעראל, עט די סעים טיים, ס'מיינט כ'ווייס נישט וויפיל טראקס ס'איז געווען, באט כ'געדענק ס'איז געווען אין פלעטבוש, אין בארא פארק, אין וויליאמסבורג, מאנסי, לעיקוואוד, וואס איז געווען יענע צייטן? ווי ביסטו אנגעקומען מיט די איידיע? און דערצייל אביסל וועגן דעם. געזיצן אינדערהיים איין טאג אין די קאוויד צייט אזוי ווי יעדער איינער איינגעשפארט האב איך באקומען א פאון קאל פון רבי יואל אייזענבערג דא פון דא אין בארא פארק, כ'וועל זאגן די אמת, ער האט נישט געוואלט כ'זאל זאגן זיין נאמען, באט איך האב אים געזאגט אז איך גיי אים נישט פאלגן ווייל די זכות איז צו גרויס און אז ער וויל דארף ער מיך נישט וואטעווער. בקיצור רבי יואל אייזענבערג רופט מיך אן. איר זענט שוין פסח קארן? יא. איך וויל אז זאלט יעצט נעמען אלע טראקס וואס דו האסט, זאלסט אנפאנגען צו קומען אין בארא פארק, שטעלט צאם מוזיק אלעס וואס האלט מיט אמונה מיט בטחון, ער איז ער איז זייער א חשובער רב, כ'מיין כ'גלייב ביי יעדעם אין מיינע אויגן, א עסקן א רב, אלע מיט אלע מפרשים, ער זאגט מיר ס'פיקוח נפש ממש, מ'באקומט פאון קאלס פון מענטשן אראפ פון זינען, צו מענטשן האבן נישט געוואוסט מה ילד יום, וואס גייט זיין מארגן, מען הערט יעדן טאג מענטשן שטארבן, דער איז קראנק, דער דער האלט ערב און דער דאס, און קינדער זיצן אינדערהיים נישטא קיין חדר, ער זאגט מיר ס'איז פיקוח נפש ממש, קום אריבער מיט די טראקס, פאר ארום א גאנצן טאג אין בארא פארק מיט מוזיק פון צופרי ביז ביינאכט. איך האב נישט געהאט וואס, איך מיין איך האב, נאכאמאל, ס'נישט ווייל איך האב נישט געהאט וואס צו טון בין איך געגאנגען, ס'איז א אונטערנעמונג, דעסיידעד יו נאו וואט, איך פאר ארויס, איך בין געגאנגען, איך האב צוזאמגעשטעלט אביסל מוזיק. געלט אדער נישט קיין געלט? נישט גערעדט וועגן קיין געלט, גארנישט, איך האב געזאגט אז מ'וועט מיך געבן, איך וועל העלפן באצאלן די געז, ס'איז נישט געגאנגען אקעי, איך האב געארבעט פון ניין טו פייוו. אין אנדערע ווערטער, נישט אום שבת גערעדט, נו. מיר איך האב גענומען די וועג פון מאנסי צו בארא פארק א דריי פערטל שעה, אזוי ליידיג איז געווען די גאס. און ווען איך האב געטראפן א מענטש אויף די הייוועי נאך א איד האט מען זיך ביידע געמאכט ביי, איך מאך נישט יעצט קיין ווערטל, ס'איז געווען, אה דו ביסט דו ביסט אויפן ראוד פאר, קיינער איז נישט געפארן ארבעטן, ס'איז געווען אזוי ווי פאני, צוויי מענטשן, לעבעדיגע מענטשן האבן זיך געטראפן, נישט איינגעשפארט, אזוי ליידיג. וואס זוכן ענק יעצט אויפן ראוד? און איך בין ארום געפארן אין בארא פארק פון גאס צו גאס, יעדע סטריט, יעדע עוועניו, די מהפכה וואס דאס האט געמאכט, איך קען זאגן איין זאך, איך וויל נישט חס ושלום רעדן גייעסדיג, עס האט מיר ווערד געוועזן די גאנצע ביזנעס פון די הכנסת ספר תורה, די סאטיספעקשן, איך דארף נישט זאגן הילו, דו גייסט דאך אסאך אין תפיסות אדער משמח זיין חולים, ווען דו קומסט ארויס פון דארטן, די סאטיספעקשן ווי דו לעבסט אויף, דו זעסט ווי דער מענטש לעבט אויף, נישט די דאקטער קען האבן אלע מעדיסינס ס'העלפט נישט, ענדיג זינגען א ניגון דארטן.

כ'האב געזען די טרעקטערס, כ'האב געזען וואס מען לייגט אריין אין די קאנטעינערס דארטן, כ'האב אלעס געזען. דורך פארן שומר שבת, כ'האב געדארפט וואטשן נישט אריבער צו פארן שומר שבת, ווייל נעבעך די לוויות האבן געווארט אין א ליסט. ס'איז געווען אין די ארומפארן און מאכן לעבעדיג אריינבלאזן אמונה, זינגען משיח וועט קומען, מ'פארלירט זיך נישט ס'עט זיין אמונה, ס'וועט קומען צייטן. כ'דענק נישט וואס סארא ניגון, איך האב געהאלטן אין איין צאמשטעלן נאך און נאך. אין דעם אפי' כ'האב דאס געמאכט און כ'האב געזעהן איך דארף נאך טראקס ווייל דער פון וויליאמסבורג דארף קרית יואל דארף מאנסי דארף און כ'האב געשיקט איבעראל געפארן א גאנצע טאג כ'זאג דיר כ'בין געווען פון צופרי ביז ביינאכט בין איך געווען אויפן ראוד נאר מיט דעם און ברוך השם כ'האב געהאט די זכיה נאך איין זאך אינטערעסאנטע זאך כ'האב געמאכט פרייטאג האב איך געמאכט א קאמפיין כ'האב גערופן אלע מיוזישענס. איך וויל יעדער זאל ארויסלייגן א ספיקער אויפן גאס פאר שבת, מען האט דאך געדאווענט אין די חצרות און דאס, יעדער דארף ארויסלייגן א ספיקער מיט מוזיק סתם ס'זאל שפילן שבת ניגונים, און און יעדער גוט מוזט אריינשיקן א פיקשער פאר מיך ווי די ספיקער ליגט אינדרויסן. א וואנדער. דאס איז געווען א אינטערעסאנטע זאך. איך האב עס גענומען מיט די האול ניין יארד.

איך האב געוואלט זייער שטארק מ'זאל וויסן ווער ס'איז, קיינער זאל נישט זאגן פסח קארן גרויסע צדיק אים איז איינגעפאלן, איך האב אריינגעסטאפט זיך ביי ר' בנימינ'ס הויז און איך האב געטון א זאך איך האב גענומען א פיקשער, איך האב נישט געזאגט פאר קיינעם ווער ס'איז, איך האב גענומען א פיקשער ווי ר' בנימין קוקט ארויס פון די פענסטער צו די טראק, איך בין געווען אין זיין דיינינג רום און איך האב אים געזאגט איך וויל דיך ווייזן די טראק און דאס און ער קוקט ארויס און איך געב א כאפ א פיקשער, איך האב עס גלייך ארום געשיקט און.

כ'געדענק לייבי פאלקאוויטש מיין איך, טוב לי? טוב לי איז געווען א עקסטרע זאך, דאס איז געווען אין די ניין טעג. אבער וואס כ'האב יא געטון איז, ס'איז געווען חתן כלה, יא ס'איז געווען חתונות, איך בין דורכגעפארן, איך דערמאן מיך יעצט, קלויזנבורגער רב זכרונו לברכה, ס'איז געווען דארטן א חופה, ווי איז געווען די חופה? ס'איז געווען א חופה אויף די פארטש א חתן כלה, פסח, פליז קענסט זיי פארשיקן, יא ס'האט געארבעט, מ'שטייט פאר די קבלת פנים, קארנס טראק פארט אריבער און די גאנצע עולם אויפן גאס שטעלט זיך טאנצן, האסט אמאל געזען ווי מ'שטעלט זיך טאנצן פאר א קבלת פנים אויף די גאס? מ'האט נישט געוואוסט צו ס'איז פורים צו ס'איז די, ס'האט אויסגעזען, כ'ווייס נישט, ס'האט אויסגעזען ווי די וועלט קומט צו א ענד, כ'האב געהאט חתן כלות ארום געפארן, מ'האט געוואלט געבן פאר די חתן כלה עפעס. ער האט אייניגע געדינגען א טייערע קאר מיט א אפענע דאך, חתן כלה זענען געווען אינעווייניג, מיין טראק איז געפארן אזוי און די חתן כלה אונטער אים מיט אלע קארס, מ'האט געפיפן און די אלע די גאנצע נעיבערהוד האט געוויסט אז דא גייט דורך פארן די חתן כלה און יעדער האט געוועיווט און געמאכט ביי, דאס איז געווען די חתונה. מ'האט ארום געשיקט מ'האט ארום געשיקט א לייוו לאקעישן צו קענען זען צו די חתן כלה קומט אן צו דיין.
איך האב א פיקשער ווי מ'האט געליינט די כתובה אויף מיין טראק, ס'איז געווען אזוי פאני, ווייסט כ'האב געזאגט איך מוז אמאל ארויס נעמען א פיקטשער, ווי קומט הכנסת ספר תורה מיט א, כ'האב געהאט א חתונה, מ'האט זיך נישט געקענט צוזאמנעמען קיין מענטשן, סאו וואס טוט מען, מ'האט דאך א טראק, סאו ס'איז נישט מ'האט גענומען א זאל, טראק אינמיטן ראוד, אין א רגע איז עס דארט, ס'קומט אן פאליס פארט מען אוועק, חתן כלה געזיצן דארטן אינדרויסן, מ'האט נישט געוואוסט צו ס'איז די קבלת פנים אדער די מצוה טאנץ, גלייך אנגעפאנגען, כ'האב מיטגענומען מיין טאכטער, מ'האט גענומען און געקויפט פון אמעזינג סעיווינג אזא רויטע, אזא רויטע סחורה, ווייסט, פאר ניינטי ניין סענטס אזא טישטוך מ'האט דאס געלייגט, דאס איז די קארפעט למשל וואס די כלה וואקט יעצט אראפ, דערויף געלייגט שטיינער ס'זאל נישט אוועק פליען פון די ווינט, דא גייט די כלה דורך וואקן, ס'איז געווען פורים, כ'קען עס נישט עקספלעינען.
וואו, סאו צוריק צו מיין קשיא, כ'האב נישט גערעדט יעצט וועגן קאוויד, כ'האב געוואלט וויסן וועגן אנדערע זאכן, אזוי ווי כ'האב געזאגט לייבי פאלקאוויטש'ס מיוזיק ווידעא איז געווען א דיפרענט זאך וואס מ'האט גענוצט די הכנסת ספר תורה טראק פאר, יא אבוויעסלי איז געווען הכנסת ספר תורה, און באט איז געווען עני אנדערע אוקעיזשענס וואס דו האסט געהאט גענוצט דיין הכנסת ספר תורה טראק פאר אזעלכע מינע זאכן?
איך האב שוין גענוצט פאר אסאך זאכן, למשל קודם אין די צייט פון די וואוטס האט מען עס גענוצט ארום צו פארן, עס האט ספיקערס סאו עס איז א זאך לאמיר אזוי רופן אין די גוישע גאס הייסט עס א סאונד סיסטעם אן ווילס, איך טריי צו עקספלעינען פאר מיין גוי פאר מענטשן, מענטשן שטעלן אויף די טראק וואס גייט דא פאר? כ'זאג זיי דאס איז א סאונד סיסטעם אן ווילס, אקעי פעיר אינאף. כ'האב געהאט באגלייטן, עס קומען רעבעס דא דארטן מוצאי יום כיפור, שמחת תורה.
איז דא א קרוין מיט ספיקערס?
קרוין, ספיקערס, סאו ס'איז דו דו קענסט מאכן דיין טראק זאל נאר זיין ספיקערס מיינט די גאנצע הכנסת ספר תורה זאל זיין באהאלטן און ס'זאל זיך נאר ארויסשטעקן די ספיקערס? כ'האב געהאט למשל סקולענער רעבעס לוויה. מען האט געדארפט האבן א טראק. א לוויה. מען האט געדארפט האבן א טראק, מען האט געדארפט האבן ספיקערס, דא פארלאנגט זיך דזשענערעיטערס, מיין טראק איז אריינגעפארן אין בית החיים, איך האב אראפגעמאכט די קרוין פארשטייט זיך, ביי די מיידלעך וואלסט געקענט ארויסלייגן די בלומען, אבער. הכנסת ספר תורה טראק ביי א לוויה. איך האב געהערט עפעס לשון הרע עפעס וועגן גינעס ווארלד רעקארדס.

ווייסטו וואס? איך שרייב דיר אונטער אז איך גיי נישט לאכן. און טאמער קענסטו מיך נישט טראסטן, דעמאלטס גיי ארויס פון מיין אפיס. ער נעמט זיין שאל און זאגט פארן דאקטער, דאקטער, איך האב א גרויסע אויער. ער דעקט אויף דעם שאל און דארטן קומט ארויס א אויער, דו הערסט?
וואס אורות גדולים? דער דאקטער שיסט אויס פאר געלעכטער. דאקטער וואס געלעכטער? איך ווייס דאך נישט דעמאלטס די גרויסע.
סאו בקיצור, ס'דא עפעס, נאכאמאל ס'איז א חשוב'ע ארגענעזעישאן מסתמא, איך גלייב נישט, ס'איז אסאך פרויען נעמען זיך צוזאם, מ'נעמט חלה, מ. כ'ווייס נישט פונקטליך וואס ס'איז, איך קען נישט, איך פרעג נישט צופיל קשיות, ווען איינער פרעגט מיר א זאך וואס מאכט סענס, ווי לאנג יענער באצאלט און ס'איז נישט קיין פארטייאישע זאך, בין איך דארטן. איז, בקיצור, גינעס ווארלד רעקארד חלה, מ'האט געבאקן די גרעסטע חלה, בערך זעקס און צוואַנציק פיס לאנג, און מ'דארף א טראק ארום צו פארן, פלעטבוש. און זיי וועלן ארום פארן פאר די, איך ווייס נאך נישט ביז יעצט וואס די ארגענעזעישן איז, נאר כ'געדענק נישט ווען איך האב די לעצטע מאל אזוי געליינט. עס איז דא א ארגענעזעישן וואס טרייבט אויף אז מענטשן זאלן נעמען חלה.
אה אה אקעי יעצט אקעי. כ'מיין דאס האב איך דעמאלטס געהאט יא. איטס פאסיבל אסאך פרויען יעדער האט דאס בקיצור מ'האט געמאכט די חלה מ'האט געדארפט עס ארויפלייגן מ'זאל עס זעהן און קיצור איך האב געבויט א גאנצע פלעטפארם אויף מיין טראק, העכער די קעבין אפגעמאכט מיט א גאנצע זאך צו קענען. אן טאפ פון די דאס?
מ'האט געהאט א קרעין מיט אזעלכע פרעג נישט ארויפצוברענגען דעם חלה אויף דעם טראק מיט א האלץ מיט א גאנצע דאס און איך בין ארומגעפארן מיט שבת ניגונים מיט די חלה. איך האב געהאלטן צוגעמאכט די פענסטערס ווייל איך האב מיך געשעמט איך האב נישט געוואלט קיין איינער פון מיינע חברים זאל מיך טרעפן יענע טאג און פרעגן צו איך בין משוגע געווארן. איך בין געווען מיט מיין פארטנער אין די קאר, איך געדענק נישט ווען עס האבן מיר אזוי אזוי געלאכט ווי דעמאלס, און איך איך איך האב שוין געוואלט ענדיגן די זאך, ווייל לאמיר שוין זיין אווער מיט די בושה, און נאך נאכמאל ס'איז נישט קיין בושה, ווער ס'הערט עס ס'איז נישט קיין בושה, פאר מיר וואס מה יש מיט ארץ ישראל, ווי קומט א חלה, העלאו וואס, סאו בקיצור כ'האב עס געדארפט דעליווערן.

אונז גיימער דאך האבן נאך א עפיסאוד נאך די דאונאט עפיסאוד די חן האט צוגעזאגט אז ער גייט מאכן א דאס פאר פאר די חלות? פאר חלות. זייערע חלות פארן אריין ס'ווערט געבאקן עפעס ווייס איך וויפיל חלות און ס'איז א לאנגע אויוון וואס ס'איז לענגער ווי די רום. און דארט מ'האט אריינגעלייגט חלות און ס'דרייט זיך ס'איז דא א א קאנוועיער? א קאנוועיער אינעווייניג אינעם אויוון ביי די טיים ס'קומט אן צו די אנדערע זייט איז די חלה אפגעבאקן. סאו דאס קען זיין ווי לאנג דו ווילסט ווי לאנג ס'גייט אריין. אין די ברייט ווי די אויוון. איך האב א ברודער וואס ער איז די הויפט מעקעניק ביי דעווידס קוקיס ער האט מעקעניקס אונטער זיך דארט איז דא א אויוון וואס איז גרויס כמעט א בלאק גרויס

איין חלה. סאו אנאדער טינג דעט איי הערד דעט דעט יו העד א פארט אוו איז די רובאשקין ווען הי קעים אוט. אה. דו האסט געמאכט דיין ריסערטש? יא. יא רובאשקין איז געווען, כ'האב געהאלטן אינמיטן א דזשאב, א דזשאב וואס כ'האב געדארפט צוגרייטן, כ'האב נישט געדארפט דארט זיין עקטשעלי א גאנצע צייט, און ס'רופט מיך אן מיין רב, ער האט עפעס געהאט וואס.

עטס אנגעקוקט און איך אהיים יעצט יא? יעצט וועש אהיים. ס'איז דאך נישט געווען אזויווי גרייט דיך צו און ארבעט אויף מ'עט דיך לאזן וויסן. ס'איז דאך געווען ממש ווי יוסף מ'האט אים ארויסגענומען פון די גרוב. יא כ'געדענק מ'האט געטאנצן אלל אווער די גאסן זעמיר געווען אויף פארטינט עוועניו. יעדע מענטש פון וואס זיצט דא קען זאגן עקזעקטלי ווי ער איז געשטאנען ווען ער האט געהערט די נייעס. יא אדער ניין?
הונדערט פראצענט.
דאס מיינט א שאקינג נייעס. כ'בין געזיצן.
דו ביסט געזיצן? ער איז אויך געזיצן. יא. סאו סאו עכ"פ אסאך מאל אז מען גייט זאגן א שאקינג זאך פאר א מענטש, דו שטייסט אדער דו זיצט, זעץ דיך אוועק, איך דארף דיר עפעס זאגן, יא? סאו דו ביסט געזיצן קענסט נישט גיין אזוי גיין. בקיצור א מעשה, רוף איך אן מיין רב, קום יעצט אריבער מ'גייט מאכן מוזיק ביי זיין הויז, ער האט דאך געוואוינט דארטן, איך ווייס ווי אבער זיין משפחה האט געוואוינט אין מיין געגנט. בקיצור הדברים.
יא.
האב איך געמאכט מוזיק אין פראנט פון זיין הויז, מ'האט געטאנצן און מ'האט געזינגען. ס'איז געווען צוויי מאל.
מ'האט געמאכט אין שטאט אויך, איך בין נישט דארט געווען. יא יא. ס'איז דאך געווען א מורא'דיגע דעמאלטס האט מען געזען.
וואס איז די גרעסטע דזשאב וואס דו האסט געהאט? די גרעסטע דזשאב מיענינג, האסט שוין געהאט אמאל אזא מין זאך אז דו האסט געהאט צוויי טראקס?
יא שור.

יא, צוויי אויף אמאל. איך האב יעצט איינער וואס איז אוועק אין א עקסידענט. כ'האב אינזין געהאט איך גיי אים געבן אלע זעקס טראקס. כ'האב איינער וואס האט געארבעט פאר מיך און נעבעך פארברענט געווארן אין א פייער. משה הערצאג עליו השלום, ווער ס'קען זיין נשמת, כ'קען נישט זיין טאטעס נאמען. נאך ראש השנה ער מיט א חבר. און ער געארבעט פאר מיך. כ'האב נאך וואויס נאוטס פון אים ווייסט אהין און צוריק, כ'האב דעמאלטס געזאגט איך געב אלע טראקס ווען זיי זענען אויסגעשירעט, אבער ער מאכט צו שלשת ימי הגבלה, כ'געב אים א טראק פאר פרי באט איך קען נישט געבן מער ווי איינס, סאו כ'האב געהאט אין מיינד איך גיי איך גיי מאכן אזוי אזאנס א זאך נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, זייער סעד. רחמנא לצלן.
יא.
וואס איז די גרעסטע דזשאב, אן צוריקגיין צו די קוועשן, וואס איז די גרעסטע דזשאב וואס דו האסט געהאט?

כ'האב שוין געהאט א אפער אמאל ווי איך וואלט געוואלט אנקומען. נא נא וואטס ען איווענט דעט יו דיין דריעם איווענט איף יו קען געט סאטש ען איווענט.
וואס דו טראכסט אז דו קענסט ווען האבן יענץ וואלט דאס געווען. חנוכה אין די ווייט האוז.
איך בין געווען איינמאל אין די ווייט האוז כמעט ביי די ווייט האוז ווער איז געווען דעמאלטס פרעזידענט? כ'מיין טראמפ איז געווען פרעזידענט.

און די הצלה האט אים צוריק געברענגט, איך געדענק מען טאר נישט חוזק מאכן, איך האב געזאגט פאר איינעם ער איז שוין צוריק נישט ביי זיך, אזוי מען האט אים צוריק געברענגט. בעק טו די ווייט האוז. יא. סאו דארט איז געווען א הכנסת ספר תורה. און דעטס סאמטינג דעט יו רילי עפרישיעטעד. כ'האב שוין געהאט איינמאל געוואלט ארויף טראגן א ספר תורה אויף א עראפלעין, אויף א פלעין, און מ'האט געוואלט די טראקס זיין אינדרויסן מיט די פלעין. איך דערמאן מיך יעצט א מעשה, איך האב שוין לאנג פארגעסן פון דעם סטודיא מעיק א וויש. דערמאן איך מיך יעצט א מעשה, איך בין נישט דארט געווען אליינס, ס'איז געווען דארטן, איינער האט עס אנגעפירט, איך האב געשיקט מיין טראק דארטן, און עפעס איז געווען א העליקאפטער מיט א פלעין מיט א גאנצע זאך, איך געדענק נישט, איך בין נישט דארט געווען, איך האב מיך יעצט דערמאנט פון דעם מעשה, איך האב שוין לאנג פארגעסן. איז געווען אויך עפעס אזא מין קאמאושען, מ'האט געגעבן פאר יענעם אלעס. געהאט דארטן אלע גרעסטע זינגערס מיט די עפעס ער איז געקומען פון א פון א העליקאפטער ארויף אויף א פלעין און די טראק איז געווען אינמיטן וואס האט געדארפט דארט זיין כ'ווייס נישט וואס כ'ווייס נישט ווען.
יעדע יעדע קאמפאני און עני קאמפאני וואס דו ביסט און עני ביזנעס וואס מען איז האט דער מענטש א דריעם ווי ער וויל אנקומען דו האסט מן הסתם א זאך ווי דו ווילסט אנקומען דו ווילסט זאגן איך גיי נאך ברענגען איך איך גיי בויען איך וויל זיין דארט וואו ווילסטו אנקומען?
כ'וועל דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך מענטשן וועלן מיך אפשר נישט ווען נישט הכנסת ספר תורה וואלט געווען ביי מיר א האבי וואלט איך געטראכט כ'האב דורכגערעדט מיט ביזנעס לייט מענטשן וואלט געזאגט הער מיך צו ווילאנג גייסטו האבן איין טראק צוויי טראקס וועסט מאכן געלט, איינמאל דירסט האבן די איידיע וועסטו ארויסשיקן צען טראקס, וועסט טאקע קאווערן די גאנצע געגענט, באט די גייסט נישט, באט די באטאם ליין זעסטו נישט קיין געלט. איך האב א האבי און א הנאה אין הכנסת ספר תורה'ס, איך האב הנאה ווי איך האב גענומען א זאך וואס איז געווען א יש מאין, ס'איז נישט געווען און איך מאך בעסער, ס'איז נישט געווען בכלל די גאנצע רעיון אזוי ארויסצוגיין מיט א ספר תורה, און און איך נעם קרעדיט פאר מיר, נאכאמאל פאר די אייבערשטער פארשטייט זיך וואס האט מיך געהאלפן, וואס וואס די כבוד התורה איז דעפיניטלי געווארן אויף א מורא'דיגע לעוועל, יעדער קען עס זאגן, קומט אהיים א קינד פון א הכנסת ספר תורה, ער נעמט זיין לעגא, ער שפילט, ער מאכט נאך, ער גייט אהיים, ער, ס'איז, ס'איז א, ס'איז נישט קיין ענטפער יעצט צו די קוועשאן וואס וואס די פרעגסט געווען ווי אנקומען, וואס אן א סייד נאוט יעצט אריינגעקומען, האב איך דאס געענטפערט אז, סאו, ס'איז א. ווי אזוי האט איינער געזאגט סקולענער רבי האט געזאגט אמאל פאר איינעם געפרעגט צו מ'זאל מאכן א גרויסע פארנעם הכנסת ספר תורה א גאנצע קנאק האט ער געזאגט געב א קוק ווען דער פרעזידענט קומט אן דרייט מען איבער די שטאט די תורה איז עפעס ווייניגער אז דו מאכסט דארט א מצב סאו דאס איז געווען די אמת איך האב עס גראדע געהערט פון איינעם וואס האט געמאכט א ריזיגע מצב און ער האט גענוצט דאס צו קענען מאכן די מצב נישט קיין חילוק אבער ס'איז אמת ס'איז חתם סופר זאגט מען זאל מאכן א טראסק ארויס גיין אויף די גאס ס'איז נישט סתם מענטשן זאלן זיך אויפרייסן ס'האט א ס'האט א מקור.
ווילאנג ס'איז פאר א ספר תורה איז עס א גוטע זאך? יא, ווייל הכנסת ספר תורה איז א טריקי ביזנעס, ס'איז נישט יעדע זונטאג, ס'איז נישט יעדן טאג, ס'איז ספירה, די דריי וואכן, יום טובים, איז ס'טרייבט מיך אבער ווייל איך ענדזשוי די ביזנעס וואס דאס מאכט מיך איך זאל וועלן פארן ווייטער, נאך איידיעס, איך זע, איך טראכט זיך wow יעצט יעצט גייט מען אנטון קרוינען פאר די קינדער, ווער האט געזאגט מען דארף קרוינען? ס'גייט מאכן שענער די זאך, יעצט גייט מען יעצט גייט מען מאכן אז אז איינער וואס קען נישט מיטהאלטן די הכנסת ספר תורה קען אריינלאגן און ער קען מיטהאלטן די הכנסת ספר תורה. איינער האט געשריבן, אוי זיס אין ארץ ישראל אז די גאנצע פרעזענטעישאן, די גאנצע עולם האלט מיט אויפן טראק פון דרויסן זעהן וואס ער האט אלס געטוהן ביי די הכנסת ספר תורה, ס'דא עלטערן ער גייט צוזאמען לעילוי נשמת, אויף איינמאל זעהט מען די סקרין ביי איך טוה אמאל איך האב עס אמאל געזאגט, דו הייסט אמאל א בדחן ביי א מצוה טאנץ ער זאל אראפברענגען די טאטע פון אויבן יא? וואס איז די דזשאב פון א בדחן? ער דארף קענען אזוי גוט ממחיש זיין די זאך, אז די טאטע קומט אראפ און ער זיצט דא ביי די מצוה טאנץ און, ער לאזט איבער א שפאס און ער און ער יא און ער קושט צוזאם זיין קינד, דאס איז די, דאס מיינט א גוטע בדחן וואס קען עס גוט. איך ביי הכנסת ספר תורה, איך ברענג אראפ טאקע לייוו, מען זעט אויף די סקרין ווי זיין טאטע שאקלט זיך ביי גמרא און ער זיצט און לערנט, האב איך אים טאקע אראפגעברענגט דא צו די הכנסת ספר תורה. סאו, סאו, דאס איז ביי מיר א זייער א. סעטיספעקעישן וויאזוי איך רוף עס אן אז אז איך קום אויף יעדן טאג מיט נאך זאכן וואס נאך כ'קען מאכן אינטערעסאנט און כ'זע ווי די עולם האט הנאה דערפון ס'געבט מיר חיזוק צו מאכן נאך זאכן און נאך זאכן.
סאו חילו האט דיך געפרעגט וועלכע נייע זאך וואלסטו צולייגט? למשל די סקרינס איז א נייע זאך וואס האט מיר גענומען יארן וואס כ'האב גערעדט פון דעם און יעצט פיינעלי בין איך אנגעקומען צו דעם. און כ'בין נאך נישט פיניש, יעצט גיי איך מאכן א טראק וואס גייט זיין נאך אינגאנצן אנדערש אויס, ס'איז נאך דא סיקרעטס פארשטייט זיך אין די זאך, מ'האלט נאך אלץ אינמיטן בויען און מאכן, אבער ס'גייט זיין. ס'איז שייך צו מאכן אזא טראק פון א ווידעא וואל? כ'האב געטראכט פון דעם. די גאנצע זאך זאל זיין א וואנט? ס'איז דא, כ'האב געזען, כ'האב געזען אז ס'איז געווען חבד האט געהאט א טראק אויף די, ביי די באס סטאפס דא אויף פארטי ניין, דורך לויפן אלע עוועניוס האבן זיי געהאט א גאנצע זייט ביידע זייטן האבן געהאט סקרינס. סאו ס'איז דא אזא טראק? ס'איז דא אזא טראק צו דינגען וואס האט אדווערטייזמענטס פון ביידע זייטן? יא יא יא, כ'זאג אז ס'איז דא, שוין דא אזא זאך.
יא אבער ס'איז דא, דאס דארף זיין אינעווייניג דארף עס זיין ליידיג צו קענען
האלטן מענטשן. מ'דארף קענען ארויסקוקן. מ'דארף קענען האלטן מענטשן. ס'איז דא זייער אסאך דיטעילס דארף אריינגיין אין אזא זאך.
יעדע זאך וואס ענק טראכטן יעצט האלט איך שוין לאנג נאכן עס דורך טון און די צדדים פארוואס יא און פארוואס נישט. למשל אזא מין טראק, פאר געוויסע קראודס איז עס א פלאס. קומסט אין וויליאמסבורג אנדערע פלעצער, כ'ווייס נישט יעדער וועט זיין אזוי עקסייטעד מיט אזא זאך, דאס איז דאך הכנסת ספר תורה, יעדער איינער האט זיין. יא באט ס'איז דא אזא מין זאך, וויליאמסבורג בארא פארק האט א סוירטן מארקעט וועליו. יא.

ווייל די מענטשן וואס האבן שמוציגע שיך קענען צולייגן צו צופוצן. איך וויל נישט אפפוצן, איך וויל זאלן אפפוצן פון די טראק.
ס'גייט זיין העכער ווי די ספיקערס. דו קענסט פליז אויפקומען מיט עירקאנדישן אויפן גאס?
איך האב שוין געטראכט, איך בין יעצט געווען. איך האב יעצט זונטאג גערענט, איך בין געגאנגען דווקא, איך שטעל מיך אויס, איך ווייס וואו איך דארף זיין און וואו מען קען שיקן אנדערע מענטשן, איך בין געווען אין סילווער ספרינג, איך דארף אנקומען צו באלטימאר, עס איז געווען הונדערט און צען דעגרי, דער מענטש האט באשטעלט א סקרין, געהאט דער ראש ישיבה וואס האט נישט געקענט קומען צו די הכנסת ספר תורה, האט ער געגעבן א דרשה, יעדער איז געשטאנען אויפן גאס מיט א רואיגקייט, דו קענסט מיינען עס איז א איינגענעמענע וועטער, איך מיט מיין ארבעטער זענען געווען אינעווייניג ביי די פרידזשידער און גענומען אייז א גאנצע צייט, כ'ווייס נישט ווען אונז האבן נישט געסטאפט טרינקן, און די שטייען אינדרויסן הונדערט צען דעגרי, רבונו של עולם כ'האב געמיינט איך בלייב, כ'האב געמיינט איך גיי ליגן אין סילווער ספרינג.
די זענען דאך נישט קיין נארמאלע מענטשן, איך רעד דאך פון נארמאלע מענטשן אויף אן עירקאנדישן, דו קענסט אויפקומען מיט עירקאנדישן אויפן גאס?
יא. דו וועסט קענען אונז ארויסגעבן סיקרעטס פון די טראק? ער האט יעצט געענטפערט וואס איך זאג. אקעי. מען וויל אלעס האבן, און איך האף מענטשן וועלן עס עפרישיעיטן און באצאלן פאר דעם, פארשטיין די ארבעט, ס'דא זאכן וואס מענטשן מיינען, מענטשן פרעגן מיך, ס'איז נאר א האלבע שעה די הכנסת ספר תורה, איך מיין וואס? זיי ווייסן נישט וואס גייט אלס אריין, איך וועל שוין אמאל שיקן פיקטשערס וואס טוט זיך אפ אין מיין גאראדזש יעדן טאג. אה, דו האסט פריער גערעדט טאקע, דו האסט א גאראדזש אפערעיטן יעדן טאג פול טיים? יעדן טאג. וואס איז דא צו טון פול טיים? איך געדענק ווען איך האב אריינגענומען מיינע גוים האב איך געזאגט אז כ'ווייס נישט איך האב ארבעט יעדן טאג, מען האט נאכנישט געסטאפט ארבעטן און מען קען נישט גענוג אניאגן די ארבעט.
איך פארשטיי נישט וואס איז דא צו טון? וואס געשעט פון צופרי ביז ביינאכט? וואס איז דער טראק? דער טראק איז א שיעט אוו מעטאל, מען לייגט ארויף דערויף רעדער, ס'איז נישט ער קויפט א טראק, זיי מסביר וואס וואס דער. אונז זענען מגייר, אונז נעמען א טראק וואס איך האב א עקסטערע הנאה, איך ווייז אמאל פאר וואו איך קויף די טראקס, איך ווייז זיי וואס איך האב געטון מיט דעם טראק, ער קוקט מיך אן ער פרעגט מיר דו האסט געקויפט די טראק ביי אונז? זאג איך יא דאס איז דיין טראק. זיי קענען עס נישט גלייבן. איך וועל זאגן וויאזוי איך קוק עס אן, איך בין געווען א יונגל, איך פלעג פארן מיט די מאנסי טרעילס באס, מיר זענען געגאנגען צו א טריפ, יעדע טריפ איז א אנדערע באס סטאק געווארן, כ'געדענק עס ווי היינט, און די אנדערע צוויי האבן געדארפט ווארטן ווייל ס'איז געווען דריי באסעס, איינער איז סטאק, די אנדערע צוויי ווארטן, מען ברענגט נאך א באס. סאו איך געדענק ווי מאנסי טרעילס האט געעפנט א גאראדזש, זיי האבן מעקעניקס טווענטי פאר סיקס, מ'האלט אין איין פיקסן דעי און נייט, כ'מיין נישט די עולם ווייסט דערפון. ווי ביי סקווער? יא, יא. ביי מעינטענענס.
יעצט ווען דו זעסט א באס אויפן ראוד און ער פארט זיך ארויס מיט די פיינע עירקאנדישן ער קומט אן אין וויליאמסבורג בארא פארק דא זיצן מענטשן ביהיינד די סין און לייגן אריין כוחות אויף כוחות אז דאס זאל נישט געשען.

יא. וואס וואס ווילסט כאפן א ווידיאו פון די גאנצע זאך? פאר די וויוערס.
אפשר ווילסט עס זען געזונטערהייט? א פעקטארי טור.
וואס?
א פעקטארי טור. יא.
יא כ'האב געמוזט, ס'האט מיר געקאסט אסאך געלט דער גאראדזש, באט כ'האב געזען האלטן טראקס אינדרויסן ווערט ווערט געדעמעדזשט פון די היץ פון די פון די קעלט, און די ערשטע יאר צייט, וואס כ'האב גענומען דעם גאראדזש האט מען געדארפט האלטן אין איין קודם פיקסן די אלטע זאכן. ביז כ'האב דעסיידט פאר די בענעפיט פון די קאסטומערס גייט מען האבן א גאראדזש, זאכן וועלן זיך האלטן פריש גוט, טויזענטער טויזענטער דאלארס פון דאס, און היידראליק סיסטעמס ארויף אראפ ס'זאל פארן, עס איז דאך נישט קיין זאך וואס דו גייסט צוריק צו די קאמפאני, יא כ'האב געקויפט א קאר, פיקס מיר די ענדזשין, יעדע זאך ווערט אליינס געמאכט סאו.
קאסטומייזד.
קאסטומייזד.
ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט, מען ווייסט נישט וואס איז ביהיינד די טראק וואס מען זעט זי פארט אראפ אויף וויליאמסבורג מאנראו מאנסי טערטינט עוועניו, ס'פארט א באקס, דאס ווערט געבויט פון סקרעטש.
פון סקרעטש. איך וועל דיר זאגן די אמת, איך האב געברענגט די עפיסאוד זאל זיין דא פאר שבועות זאל זיין, מען זאל רעדן וועגן תורה, זאל זיין א גוטע אינטערעסאנטע עפיסאוד פאר שבועות, איך האב געמיינט ס'גייט נעמען א האלבע שעה, פארטי פייוו מינוטס, ס'איז דא אזוי סאך צו רעדן פון די פון די פון די טראק אז ס'איז ס'איז אזוי אינטערעסאנט מיטצוהאלטן צו זען וואס גייט דארט פאר. ס'איז נישט ס'איז נישט סתם אבי א טראק, אריינגעגאנגען יעדע דיטעיל אויסגערעכנט פון אנהייב ביז צום סוף פון פאר די. און נאך נישט פערטיג.
יא. נישט נאר דאס, איך ווייס אפילו נישט צו דו ביסט שוין געווען אויף מיין טראק יעצט מיט די נייע ספיקערס, ס'הייסט וואס כ'האב געהאט נעכטן האב איך שוין היינט בעסער. דאס איז די וועג וויאזוי איך אפערעיט.
ס'איז אלט אינגאנצן די נייע ספיקערס פון וואס איך רעד, צוויי חדשים.
ווייל איך האב אפגעמאכט פאר די טובה פון די קאסטמער, כ'האב דאך אלע מיני מענטשן. ער וויל מ'זאל הערן ווייט, ער וויל מ'זאל הערן נאנט, ער וויל יענע גאס.
ווי דעסיידסטו אויף וועלכע דזשאב דו גייסט?
איך האב פריער געהאט, איינער פון די חברה דא האבן מיטגעהאלטן א פאון קאל, ער זיצט יענע זייט, כ'וועל נישט אהין קוקן. ער זיצט צווישן די קראוד. יא. און ער האט געהערט ווי דער קאסטומער בעט מיך, איך וויל דו זאלסט זיין די מיוזישן אין די בית המדרש, כ'מיין דו האסט אפשר אויך געהערט, כ'ווייס נישט וואס דו האסט געהערט, איך וויל זאלסט זיין ביי די סעודה, איך וויל דו זאלסט דארט זיין. ער האט בעיסיקלי גענומען פון מיר אלעס, ווייל ער האט זיך געוואלט סעקיורן איך זאל אליינס זיין אויפן דזשאב, ווייל ס'איז מסתם א טעקניקעל דזשאב. און ער וויל איך זאל אליין זיין, באט פון די אנדערע זייט איך האב עכטע היי קוואליטי חברה, איך האב למשל איין גוי א גוי מיט א איד וואס פארשטייען צו סאונד, זיי קומען אראפ אויב מ'הערט סגייט זיין א קווייער, זיי זענען דארט און זיי טשעקן זיי גייען צו די קווייער, האו דארפסטו אביסל מער דילעי אביסל מער הייס, ביסט קאמפארטעבל יו אר גוד טו גאו, עני קאמענטס זאג מיר, סאו דאס אלעס ריקווייערט. דו באקומסט לאמיר זאגן איינער איינער בוקט דיך ער וויל בכוונה אום ערשטן טאג פון שלושת ימי הגבלה,

און נאמבער טו, ס'איז נישט דא אזא מין זאך, קענסט האבן דעם בעסטן ארבעטער, ווען דער בעל באס איז אן די דזשאב, היל אלוועיס פיינד א וועי אוט איף דער איז עני טעקניקל אישו. יא, דאס אמת. ווייל ס'איז זיין פילינג. ס'איז נישט דו ווערסט מוזן מאכן א פאון קאל צו יענעם, דו וועסט דיך ברעכן דעם קאפ און יו'ל געט.
יעצט נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס איך האב טאקע, איך האב איינעם פון מיינע ארבעטערס וואס ער טאר נישט אננעמען קיין דזשאב, ער איז אן קאל און ער ווייסט פונקטליך וועלכע טראק ס'איז וואו, און ער איז עוועילעבל און ער איז גרייט אויב עניבאדי האט א קוועשאן פאר דעם נאכדעם ער רעדט צו אים, ער רעדט צו יעדעם איינעם און ער פירט אן די לאמיר עס אזוי רופן די קאמענד פון אלע הכנסת ספר תורה'ס, דאס איז א זייער א שטארקע זאך. סאו דו האסט א קאמענד פאוסט? יא. דו הערסט דאס? ער האט א קאמענד פאוסט? ס'איז א נייע זאך, ס'איז א נייע זאך וואס איך האב געטון. כ'האב געזען ס'פעלט זיך אויס, ווייל כ'על זאגן וואס, מ'פלעגט מיך רופן, איך בין דאך אויך אויף א דזשאב, איך זאג אלעמאל פאר די פאר די חברה, אז איך בין נישט דא, אז דו זעסט אז איך האב דיך געשיקט מיט א טראק מיינט עס איך האב שוין גענומען א טראק, סאו איך קען נישט אפלאזן יענעמ'ס הכנסת ספר תורה זיין אויפן פאון טראבל שוטינג אין קעיס ס'דא א פראבלעם, האב איך איינעם וואס ער איז פאוקעסד אויף די זאך, און ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס.
איי העוו א ווערי אינטערעסטינג קוועסטשען, איט קען גאו א פיו דיפרענט וועיס, באט אין ריגארדס טו קאמפעטישען. האו דו יו טעיק איט, דו יו טעיק איט וועל, דו יו טינק דעט איטס גרעיט, איז איט איז איט נאובאדי דאז די טינגס דעט יו דו עניוועי.
כ'וויל נישט רעדן ווי א בעל גאווה, ווייל וואס כ'זאל זאגן איך בין די בעסטע די שענסטע. דיפענד יור פראדאקט, דיפענד איט. איך דארף מיך נישט דיפענדן, איך מיין צו זאגן, מענטשן זאגן מיר אזוי, איך מאך א הכנסת ספר תורה איינמאל אין לעבן, איך וויל עס מאכן איך וויל ס'זאל געלונגען הונדערט פראצענט, ס'איז נישט דא וואס רעדן, איינער וואס האט עקספיריענס צוואנציג יאר פלאס ווייסט פונקטליך וויאזוי צו פירן א הכנסת ספר תורה, ס'איז דאך נישט נאר די טראק דאס, כ'האב אראפגעלייגט, כ'האב נאכנישט געהאט קיין צוויי הכנסת ספר תורה וואס האט אויסגעזען די זעלבע איינס פון צווייטן, דער קאסטומער וויל דאס, דער וויל יענץ, דער וויל מער פון דעם, פארן, סטאפן, איך זע וואס די מצב איז, איך פיל, איך נע, די גאנצע הכנסת ספר תורה, איך זע, איך זע פונקטליך, איך לעב עס מיט. ס'איז א, ס'איז אזוי ווי, לאמיר זאגן אין א שפראך, ווען מענטשן פלעגן נעמען די-דזשעי מוזיק ביי א חתונה און איינער נעמט א וואן-מען בענד. די וואן-מען בענד מיט די זינגער קאנעקטן צו די עולם. חילו דו וועסט פארשטיין פון וואס מ'רעדט. יעצט דארף מען דאס זינגען, יעצט דארף מען יענץ זינגען, יעצט, יעצט איז צייט צו גיין עפעס פארשטייטער, כ'מיין ס'איז צייט פאר א ברעיק, יעצט גיימיר זינגען די ניגון וואס דאס גייט מאכן די זאך, און א מיוזישאן וואס קומט אנגעגרייט מיט ניגונים איז ס'איז נישט, איך ווייס נישט צו דאס איז די משל און די נמשל וואס איך זאג יעצט, אבער איים קאנעקטינג מיט די קאסטומער צו זעהן וואס ער דארף, איך ווייס אים וואס צו אפערן, איך רעד אויפן פאון מיט די קאסטומער, איך קען זעהן, אמאל איז עס מער א טאטשי זאך, ער געבט אריין אין נשמת א קינד, ער ווייסט נישט אליינס, פון איין זייט ער גייט יעצט טאנצן אויפן גאס, ער ווייסט נישט צו ער גייט יעצט ארויס צו א לוויה, ווייל לאמיר זאגן די קינד האט דאך נישט איבערגעלאזט קיין דורות, מען געבט אריין א ספר תורה, די ווייב קען אמאל זאגן זי ווערט נערוועז ווען די מוזיק שפילט ווייל ס'איז יעצט לעילוי נשמת, ס'איז יעצט א יארצייט סעודה, אבער ס'איז דאך א שמחה, אבער ס'איז מיקסד פילינגס מיט זאכן, און אמאל דארף איך אריינגיין, איך דארף רעדן צו די קאסטומער, איך דארף עקספלעינען, איך ווער א שטיקל סייקאלעדזשיסט, ניין ס'איז נישט מיין ליין.
ס'איז דא היינט ביי חתונות איז דא, כ'מיין הערשל פעקעטע טוט עס, און נעם קעיר פון ביגינינג טו ענד, יא, זיכער מאכן אז אלעס איז מסודר און ס'פארט אזוי ווי ס'דארף צו פארן, א עווענט קאארדינעיטאר.
איך גיי דערציילן א פאני מעשה פון הערשל פעקעטע, ס'איז בושות אבער ס'איז א מעשה וואס איך גיי דערציילן. כ'בין געווען ביי הכנסת ספר תורה, כ'בין אראפגעקומען פון טראק, מיין הויזן האט זיך צוריסן. איך שטיי אויפן גאס, ווייס, איך פיר דיך אן די זאך און העלא. יא. הערשל פעקעטע אין מיין טעלעפאן איז געליסטעד הערשל הויזן פעקעטע. הערשל איז געלאפן מיך געברענגט א נייע הויזן, איך האב געווארט אין בית הכסא ביז מען ברענגט מיך דעם הויזן, און נאכדעם בין איך ארויסגעקומען צוריק צו די קראוד. זייט דעמאלטס האסטו א עקסטרע הויזן אין טראק? איך ווייס נישט איך האב געמעגט דערציילן די מעשה ס'איז נישט פראפעשענעל, באט איך מוז באדאנקן הערשל בפני קהל ועדה ער האט מיך געראטעוועט. צוזאמען מיט כאמאס האט מען געווען אין מאנטריאל ביי א חתונה, ליפא שמעלצער האט געזינגען, מיך גערופן, איך בין דאך א מיוזישען, געשפילט אין מאנטריאל, איך האב געהאט גע'חשבונ'ט איך וועל שפילן לאמיר זאגן ביז צוויי אזייגער, נאכדעם גייט מען גיין אין א האטעל, צען אזייגער פארט די פלייט, אלעס איז געווען אין פלאן, מען האלט ביי די חתונה נאכן שפילן א שעה האלב צוויי, ווילן זינגען שוין לשנה הבאה, קומט צו צו מיר א פעטער, הער מיך גוט צו, די כלה האט מען אריינגעפירט אין שפיטאל יעצט, זי איז דיהיידרעיטעד. מען קען נישט דא צושטערן דעם חתונה, דו וועסט בלייבן שפילן ביז איך וועל דיר זאגן דו זאלסט סטאפן. כ'האב געשפילט ביז טרי טערטי פארטאגס, פינף שעה אין א שאס, כ'האב געמיינט, כ'האב נאכנישט געהאט אזא זאך, און ס'איז צוגעקומען נאך מענטשן טאנצן, דער חתן האט אפילו נישט געכאפט וואס גייט פאר, מען הערט נישט אויף צו טאנצן מיט אים. שטעל דיך פאר, בקיצור די כלה האט געדארפט אונטערסיינען צו קענען ארויסקומען פון שפיטאל. די מצוה טאנץ איז געווען בערך פיר פינף פארטאגס. איין מינוט, ליפא איז אפילו נישט געווען די זינגער, ליפא איז געקומען בדחן, עס איז געווען א זינגער, דער זינגער האט געזאגט אלעס פיין און וואויל איך פארשטיי די סיטשועישאן, ער דארף גיין ארבעטן מארגן אינדערפרי, ער האט איבערגעלאזט די מייק און ער איז אוועק געגאנגען, איך בין געבליבן זיצן, ליפא שמעלצער האט דעסיידעט עס איז נישטא קיין מצוה טאנץ דערווייל, יעצט בין איך די זינגער, און ער האט געדארפט בוסטן די זאך. דאס איז ליפא. און דאס איז א פאני, ווייסט איך קען נישט, איך קען ארויסגעבן א בוק

סאו דיין קוועשן איז פאר הכנסת ספר תורה אדער פאר א חתונה? יא, קודם וועל איך, קודם וועל איך פרעגן הכנסת ספר תורה, און נאכדעם וועל איך פרעגן צו א חתונה, איך קען גלייך הערן פון די פאון קאל וואס יענער, וואס יענער וויל. נאך איין קוועשן פאר מען גייט צום נעקסטן קוועשן. דעטס ווערי קריעטיוו.
יא, וואס דען? איים הער, איים הער. יור נאט לייאינג, איי מין. יא. ווער. פילסטו איז דיין מאדזשארעטי פון דיין קלייענטעל? איך האב ברוך השם אלע מינע הכנסת ספר תורה'ס פון פון מענטשן, כ'דערמאן מיך יעצט א מעשה, איך בין אמאל געווען ביי הכנסת ספר תורה, דער מחותן איז, כ'רוף אים אן די מחותן, דאס איז מיין שפראך, זיך רופן, ער איז ארויסגעקומען אן א קאפל מיט א ספר תורה, און ער לייגט אריין די הענט אין טאש און נעמט ארויס א קאפל ער טוט עס אן, עס האט מיך גענומען א מינוט צו טראכטן, אה אקעי, כ'האב געמיינט כ'האב שוין אלעס געזען, אקעי.

איך קען אננעמען א חתונה וואס איז אין א רעפארם בילדינג וואס מען טאנצט ס'איז דא א זאל דארטן א שמחה זאל מען טאנצט אין שמחה זאל דארפסט נישט אריינגיין אינעווייניג אין א בית מדרש אין זייער בית כנסת טארסטו נישט אריינגיין סאו איי סעד נאו. אין וואשינגטאן די סי האב איך געהאלטן אינמיטן א הכנסת ספר תורה די מעיאר גייט דריי מעלות די מעיאר איז א פרוי די מעיאר איז א נו אפריקאנער אמעריקאנער. און זי האט געהאלטן די ספר תורה צו טאנצן כ'האב נישט געוואוסט איך זאל לאכן צו וויינען.

מאט א גודי. אלסא ווי ווי האב אקעי. דאס האט ער געזאגט אז אונז רעדן וועגן געסט. איי דזשאסט העד טו סעי איט אגעין. אה. זייער זייער זייער א אינטערטעינינג עפיסאוד איז עס געווען, און זייער א נאלעדזשעבל דאס וואס מענטשן האבן נישט קיין אהנונג, מ'זעט דעם טראק און ס'פארט. אונז האבן מיר אזא זאך אז ווען מ'ענדיגט א עפיסאוד בעט מען פונעם מענטש וואס מ'אינטערוויוט אז ער זאל געבן א סטעיטמענט א סיקסטי סעקאנד זאך, א העלפפול מעסעדזש פאר כלל ישראל וואס כלל ישראל קען זיך ארויסנעמען דערפון. צו אויף לייוו צו עניטינג. עניטינג. יו העוו די נעקסט מינוט אר מינוט ענד א האלף איז יורס. ערשטע זאך אין די סעיפטי זאלן זיי וויסן, ביי הכנסת ספר תורה וואס. הלוואי הערט מען מיך אויס די קינדער זאלן נישט שטיין נאנט צו די טראק, דאס איז ביי מיר זייער א וויכטיגע זאך, וואס דאס איז מיין, א גאנצע צייט האב איך אפענע אויגן צו קוקן מען זאל האלטן די קינדער ווייט פון די טראק, סעיפטי, זאלן זיך נישט שפילן מיט די פאקלען, מען פרובירט, מען מאכט סדר און מיט אלעס, אבער אבער מען דארף זיין, מען דארף האלטן די קינדער נעבן זיך און זיין קערפול, דאס איז די סעיפטי זאכן פון א הכנסת ספר תורה, און אפילו ווען די גאס איז פארמאכט, ס'איז אלץ דא ווילדע חיות, קארס וואס קענען ארויסקומען פון א צוגעמאכטע גאס, האלטן קאפ, נישט גיין נאנט, זיין זייער קערפול מיט דעם, קינדער מיט בייקס זאלן נישט פארן צווישן די, מיט סקוטערס זאלן נישט פארן צווישן די מענטשן, מענטשן טאנצן, מען זאל נישט איבערפאלן, אזא מין זאך דאס איז די מעסעדזש אין סעיפטי. יעצט, פון אזויפיל יאר עקספיריענס זעה איך זייער אסאך מצבים פארוואס א איד זאל אריינגעבן א ספר תורה, איינער נעבעך האט פארלוירן א קינד, איינער וואס האט נעבעך נישט קיין קינדער, איינער וואס די די פרוי האט פארלוירן א מאן, די מאן האט פארלוירן א פרוי, מען זאל אפגעהיטן ווערן, איז די צופרידנקייט און הנאה וואס איך זע ביי די מענטשן נאכן אריינגעבן די ספר תורה, דאס איז נישט צו באשרייבן, איך אליינס וויל אריינגעבן א ספר תורה, איך האף איין טאג וועל איך עס אריינגעבן, דערווייל יעדע ביסל געלט גייט אריין אין די טראקס, און איך האב א שטארקע הנאה וואס מער איך קען. צוגעבן ס'זאל זיין שענער און בעסער און מ'האלט אין איין און איין טון נאך און נאך דאס וואס מ'ארבעט א גאנצן טאג אלץ אז דער קאסטומער זאל הנאה האבן און גאנץ כלל ישראל וואס פרייט זיך מיט מיט א הכנסת ספר תורה וואס קומט ארויס אויפן גאס מיטהאלטן יענעמס שמחה וואס דאס איז ווי א אייגענע שמחה איז דאס איז מיין מעסעדזש אז מ'זאל טון מצוות ס'איז טאקע די לעצטע מצוה פון די תורה ואתם כתבו לכם אבער ס'איז זייער א חשוב'ע מצוה וואס.